א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא. כ'האב מסביר געווען פאר די גאווערמענט אז צום סוף עמער ליידער אלע אנקומען צום פאבליק סקול, ליידער. על כל פנים אפשר נישט אלע, אבער די וואס מען ווארפט ארויס הייס איך אלע זאלן גיין אין פאבליק סקול, ס'איז בעסער ווי זיך צו דרייען אין די גאס. איך זעה דאך שוין וויאזוי ס'גייט, נאר ישיבות רבנים קען מען נישט טראסטן. קיצור. די וואך איז געווען א וואלן און די גאווערמענט האט דעסיידעד אז די מוסלימס און די אידן מעגן באקומען כשר'ס, דארפן באקומען כשר'ס אין פאבליק סקול. קען מען זאגן ביסט א איד דער מען געבט נישט. פאר יאר דארט אין קענעדע צוויי יאר צוריק האבן די מוסלימס געבעטן זיי ווילן נישט האבן קיין העם האט מען זיי געזאגט אויב ווילסט נישט גיי פאר צוריק פון וואו דו קומסט. אין ניו יארק גייט עס נישט. די ניו יארק פאבליק סקול סיסטעמס גייט צושטעלן כשר'ע סענדוויטשעס פאר אידן און פאר מוסלימס.

קאסובער דאגי מיט די אלע אנדערע די רבנים האבן געמאכט די גרויס געלט א רב האט מיך געזאגט אונז פלעג מיר דא מאכן מיליאנען נחום דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטוהן צו אונז האסט אונז ממש מסרס געווען ס'איז גוט. כ'האב געוואלט א וויכטיגע דערמאנונג אזוי ווי ס'איז דאך יעצט אלול און ס'ווערט געברענגט

איך ווייס אליינס פון צענדליגע פרויען וואס האבן געזאגט די מענער קענסט פארן אבער לאז איבער דא א גט, דער עולם קויפט שוין נישט די באלאני. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, נישט דאס וויל איך צוקומען. איך האב גערעדט פאריגע וואך וועגן באקומען סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, און ס'איז דא פון יוניסעף, דאס איז איינע פון די גרעסטע ארגאניזעישאנס וואס זיי ראטעווען קינדער, דאס איז א פארט פון די יו ען, פון די יונייטעד נעישאנס. זאגן קלאר אז אין אוקריינע איז דא די הייעסט.

פון ווען דו האסט אנגעהויבן צו רעדן ס'דא סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס האב איך מער נישט גענומען קיין טשענס צו גיין מיט א שיקסע. איך, נאך פאר איך האב דיך געהערט, דו רעדסט שוין לאנג אבער איך האב דיך נישט געהערט די גאנצע צייט ווייל סוף כל סוף האט מען מיר געזאגט דו ביסט אין חרם, איך גיי נישט אויסהערן א מענטש וואס איז אין חרם, אבער די רבנות האבן דיך געלייגט אין חרם און געטון א מורא'דיגן פארברעך, ווייל העט איך ווען געוויסט די אלע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס ווי. שטארק ווי שעדליך דאס איז, וואלט איך קיינמאל אין לעבן נישט געלאפן צו די שיקסע. איך בין זייער צו צעבראכן, זאגט ער, איך האב באקומען א אזא מין קראנקייט, דאס הייסט. כלאמידיע. אזוי הייסט עס. כלאמידיע איז א מורא'דיגע, זייער שעדליך אנשטעקעדיגע דיזיז, ווייל קודם כל קען מען עס קריגן ארעל, אדער ענל אז מען גייט אריין אין אחור אדער מען קען עס באקומען אפילו מען קישט זיך נאר. למעשה איז עס א בראך זייער דעינדזשערעס ווייל ס'מאכט אז מען זאל האבן אבדאמינעל פעין און ס'מאכט אויך מען זאל האבן א דיסטשארדזש דאס הייסט אזוי ווי א זב ס'איז נישט קיין זוב אבער ס'איז אזוי ווי א זיבה וואס דאס קומט ארויס פון די פינוס אדער פון די וועדזשיינע פרויען ווען זיי ווערן שוואנגער און זיי האבן דעם דיזיז. האבן עס געקעטשט פונעם מאן צו וואטעווער איז די גאנצע פלענאופיען טובס גייט א גאנג און טאמער איז דא א קינד קען זיי מפל'ן אדער דאס קינד ווערט געבוירן קראנק און ס'איז דא גרויסע גרויסע פראבלעמען. זאגט ער ליידער ליידער בין איך א וויקטעם פון די קראנקהייט, בין א חסידישער אינגערמאן דער עולם ווייסט נישט אויף מיר גארנישט, דער עולם דערקענט נישט אויף מיר גארנישט, אבער איך בין זייער זייער צו צעבראכן און צו צושאסן. איך וואלט געוואלט זאלסט מער רעדן וועגן די אלע סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס, ווייל דאס איז אבאוט די אנלי טינג וואס ס'מאכט דעם עולם אפרעיד פון רבונו של עולם, פון די תורה מאכט מען א חשבון וואס וועט קומען ראש השנה, מ'וועט זיך שוין פארגלייכן. אבער דאס איז זייער זייער א שווערע קראנקהייט, און דאס אז. מען באקומט איינע פון די אנדערע סעקשועלע טרענסמיטעד דיזיזעס איז אויכעט מורא'דיג שווער, און ס'טוט מיר מורא'דיג וויי אז אינגעלייט ווייסן נישט און מען לערנט נישט מיט זיי די אלע זאכן, און במילא לויפן זיי ארום זינדיגן און זיי כאפן נישט פאר די איין מינוט תאווה, טוען זיי פארפיטן דעיר האול לייף, זייער ווייב'ס לעבן און די קינדער'ס לעבן, וואס איז נעבעך שולדיג אן אומשולדיגע פרוי וואס זי געבט זיך אפ מיט טהרת המשפחה און זי רוהט זיך אפ. זי איז זיך מרחק אין די טעג וואס מען דארף האבן א ריחוק, זי טוט אלעס, אלעס וואס מען ברויך טוט זי, און פלוצלינג קומט דער מאן און לויפט איר ארום. יעצט, און לאידך גיסא וויל איך אויך יעצט רעדן אפאר מינוט צו די פרויען. אסאך אינגעלייט פארציילן מיר אז זיי האבן א סיריעס פראבלעם אז די פרוי קאאפערירט נישט מיט זיי. זיי כאפן נישט ווי ווייט דער מאן איז אנגעוויזן און ווי ווייט דער מאן דארף האבן די פרוי. זיי שפילן זיך ארום מיט די מענער. לא מיבעיא ס'איז דא פרויען וואס זיי זאגן אז דו וועסט מיר נישט קויפן א קעדילעק וועל איך נישט מיט דיר וואוינען אדער אז דו וועסט מיר נישט קויפן דעם דעם קלייד וועל איך נישט מיט דיר וואוינען דאס איז א ריזיגע שייגעץ שטיק וואס די וועלט האט דאס נישט געזעהן אבער אפילו ווען נישט זי דארף פארשטיין אין מצרים איז געווען א דור וואס זיי האבן מקבל געווען די תורה זיי האבן געהערט פונעם אייבערשטן אנכי און לא יהיה ווייסט פארוואס דאס איז געווען ווייל די פרויען האבן געזען ווי צעבראכן די מענער זענען, זיי ארבעטן שווער א גאנצן טאג בחומר ובלבנים, אבער זיי זענען ארויס, זיי האבן גענומען שפיגלען און זיי האבן זיך געוויזן קוק זעסט ווי שיין איך בין, זיי האבן זיי עראוזט, און זיי האבן אראפגעברענגט א דור, און דאס איז געווען די דור פון די זעקס הונדערט טויזנט אותיות התורה, די פרוי דארף מיטשפילן מיט דעם, זי מוז אויכעט האבן א געוויסן אבליגעישאן, ס'איז נישט ווען דער מאן זאגט איך וויל קומען זאלסטו זיין גרייט. ווען דעם מאן גייט נישט גוט די ביזנעס, אנדערע זאכן וואס טוט זיך. דארפסטו וויסן, דו מוזט זיין א פארטנער צו העלפן, און די סעקשועל דעזייער איז דא, און אז דו טוסט עס עראוזן, שטעלסטו דיין מאן אויפן פלאץ. יעצט לא מיבעיא, מען טאר נישט לאזן די מאן פארן אויף אומאן, דאס איז א שייגעץ שטיק וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. דא איז עס אויך שוין געווארן שוואכער נער צו עס טאר, מען זאגט נישט אה ברוך השם זכית זכית, מען ווייסט שוין די גרויסע זכות וואס דארט איז דא ווייסט. ווייסט אלעס וואס דארט גייט פאר. נאר וואס? פון דעם רעדט מען נישט אז מען טאר נישט לאזן דעם מאן פארן, נאר אפילו ווען דער מאן איז דא אינדערהיים דארפסטו אויך זען דו זאלסט זיין זיין פארטנער. דער אינגערמאן האט זיך מיר באקלאגט אז זיין ווייב איז געווען קאלט ווי אן אייז באקס. וועגן דעם האט ער עס געטון, ער איז געלאפן צו שיקסעס. פרעג איך אים, און וואס איז די שיקסע בעסער געווען? זאגט ער, ניין, זי איז נישט בעסער געווען, נאר כ'האב געמיינט אז ס'וועט זיין דארטן בעסער. און דערווייל האט ער באקומען א קראנקהייט וואס ער וועט קיינמאל נישט פטור ווערן דערפון. כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, ס'קומט ראש השנה, זאלסט דיך אייביג רעכענען אז בין אדם לחבירו העלפט נישט די אלע זאכן, ס'העלפט נישט דער גאנצער ראש השנה מיטן גאנצן יום כיפור, בין אדם לחבירו איז זייער זייער הארב, ווען דו טשיטסט אויף דיין ווייב נעמסטו פון איר צו קודם די עונה וואס זי דארף באקומען אלס א אידישע טאכטער. און נאכדעם נעמסטו פון איר צו דעם פעקט אז זי קען נישט האבן יעצט קיין קינדער ווייל דו געסט ארויס די זרע ערגעץ אנדערש, דו שיסט עס אויס בחוץ, און די אלע זאכן זענען זייער זייער שעדליך, ווייל אמת דיין ווייב וועט נישט וויסן אז דו טוסט עס, אבער האב אונז שוין געזאגט וואס הייסט אז עבירה, וואס הייסט דאס ווארט עבירה? אז דער אייבערשטער ווערט א מסור, ער זאגט דיר אויס. ער זאגט אויס די פרוי וואס דער מאן טוט, ער זאגט אויס די מאן וואס די פרוי טוט, עווענטשעלי איט קאמס אוט, און ווען ס'קומט ארויס איז עס זייער ביטער, און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, מ'דארף זייער זייער אבאכט געבן, די גמרא זאגט מ'זאל אבאכט געבן בכבוד אשתו, פארוואס זאל מען אבאכט געבן, ווייל וויבאלד אירע טרערן זענען נאנט, כבוד אשתו מיינט אז מ'געט איר נישט גענוג תשמיש ווען זי ברויך, איז די טרערן זענען נאנט, עס קומט גראד א פורעניות. יעצט אפגעבן ביי כבוד אשתו מיינט מען אז מ'זאל חלילה נישט גיין טשיעטן אויף איר, ס'מיינט נישט דאס, ס'מיינט אז מ'זאל איר געבן וואס זי דארף, ווייל זי איז נעבעך אזוי ארעם און עלנט און זי מוז עס האבן, און טאמער געסט עס איר נישט, בעטן טאר זי נישט, ווייל א תובע בפה טאר מען נישט זיין, איז ממילא איז זי סטאק אויף אלע פראנטן, ס'איז ממש סטאק. איז זייער וויכטיג אז מ'זאל חלילה חלילה נישט בוגד זיין אין די פרוי. און זי לאזן הונגעריג, הונגעריג מיין איך פון תשמיש, ווייל עווענטשעלי אלעס וואס זי טוט איז, זי קען גארנישט טון, וואס קען זי טון? זי נעמט זיך וויינען, און שוין, ווען זי נעמט זיך וויינען דעמאלטס ווערסטו אויף צרות, און דאס זאלסטו אייביג געדענקען, סאו טריי צו זיין א גוטער מענטש, און טריי נישט צו גיין זינדיגן, און אז ס'קומט יעצט גרויסע סודות וואס מ'זאגט נאך פון ר' נחמן, אומאן, שוואמאן, קומען, מאכן און טון, רבותי, ס'איז געזאגט געווארן פאר די אפער טען פערסענט פיפל,

אבער דאס איז א חלק פון ליבשאפט פון א מאן און א פרוי, מען מוז נישט יעדן טאג וואוינען ליגן אויף די פרוי, נישט דאס איז די גאנצע מצוה פון עונה, די מצוה פון עונה איז אז מען זאל וויסן ווען די פרוי ברויך דיך, און מען זאל וויסן צו זאגן א גוט ווארט און א שמייכל, די אלע זאכן העלפן צו צום שלום בית.

יעצט איז דא א קול מלחמה במחנה יפת האט ארויסגעגעבן א גאנצן בראשור אז מען זאל לערנען מיט די קינדער א פאך אפילו אין חדר, כ'האב געוואלט זאגן די גאנצע יפת וואס ער טענה'ט דאס טענה'ן מיר אונז אויכעט, נאר אזוי ווי יפת האט א גרויסן פראבלעם אז ס'איז אזאלכע אפגעפארענע חברה און זיי שרייבן פול מיט מינות און כפירה אין זייער בראשור, און איינער פון די גרויסע פארשטייערס פאר זיי איז עבי בעיבי שטיין.

וויאזוי שטייט דארט אין נביא לא לי ואליכם לבנות את בית ה', ס'איז נישט געמאכט פאר ענק און פאר אונז, ס'איז געמאכט פאר מענטשן וואס זענען ערליך און זיי ווייסן וואס זיי טוען און אזוי ווייטער. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז דא עטליכע גרופעס וואס זיי מ'האט זיי מאלעסטעט און זענען אוועק פון אידישן וועג און היינט קומען זיי צוריק פשוט צו העלפן פאר זייער אנדערע חברים וואס האבן מורא אז מ'וועט זיי מאלעסטן.

ער האט געוואלט אז מען זאל עס אלעס לערנען אין די סקול. ער טענה'ט אויכעט אז ער האט געפרעגט א שאלה צו מען מעג וואוטן פאר דעם האט מען אים געזאגט יא. שאלה נאר וועם ער האט געפרעגט, ער וויל נישט זאגן. און יעצט וויל ער אז מען זאל אים ריעלעקטן פאר סיטי קאונסיל. דער עולם זאל וויסן, מען טאר נישט וואוטן פאר אזא מענטש, ס'איז אזא שאנדע, ס'איז דא איינער הרב שלמה יודא ראטענבערג, ער האט אויפגעשטעלט אין צפת אפאר גנים, גני ילדים, אזעלכע קינדערגארטנס, יעצט. יעצט איז געפארן דארטן דער קלויזנבורגער רב פון נתניה. ער רופט זיך סאנדזער, סאנדזער רב. דעם הייליגן דברי חיים זון האט מען נישט גערופן סאנדזער רב, ווייל מ'האט מורא געהאט פאר זיין קדושה. און היינט רופט ער זיך סאנדזער רב. און דא האבן זיי א גאנצן פאליטיק אז מ'זאל זיי עפענען אן אייגענע, און דער ראטנבערג שטעלט עס נישט אויף פאר זיי. בקיצור האט ער געזאגט זאל מען מאכן. גייט מען יעצט מאכן? אקעי נישט געפערליך, ער האט א רעכט צו מאכן. אבער יעצט זאגט מען ווער ס'וועט גיין אין יענעם גן וועט מען ארויסווארפן די קינדער. דאס איז היטלער! עטס כאפטס נישט פארוואס היטלער האט געהארגעט די אידן? ווי מער מען לעבט מיט די אידישע וועלט זעהט מען דעם אמת'ן ריזן פארוואס דער אייבערשטער האט אונז חרוב געמאכט, ווייל ער האט נישט געוואלט אז איינער זאל חרוב מאכן דעם צווייטן וואס ס'איז אים געווען א שאנדע. אה, לאז יענעם אויך לעבן. דער סאקמערע קאקמערע וועג איז דאס געווען, און דער קלויזנבורגער גייט אויפן זעלבן סאקמערע קאקמערע וועג, ווייל זיין טאטע האט געהאט ווי צו לערנען דעם סאקמערע קאקמערן וועג, ווייל ער האט געגעסן אין סיגוט קעסט. ער האט געוואוסט וויאזוי מען טוט עס, און וועגן דעם ווען סאטמאר רב איז געקומען אויף אמעריקע האט ער אים דערלאנגט אזא שטויס, ער האט געזאגט דו ביסט נאר אן איידעם געווען אין סאקמער קאקמער, איך בין סאקמער קאקמער אליינס, און ער האט אים ארויסגעקאפעט ער זאל פליען, און אהרן איז דער בעסטער ידיד מיטן קלויזנבורגער פון נתניה, פארוואס? פארדעם, ווייל דאס איז איין קליקע, וואס ווארפסטו יענעם ארויס? וואס באדערט דיך אז יענער האט וואקסן? שטעל דיר פאר ווען מען לאזט נישט צו קיין שום רעבן, ס'וואלט נישט געווען קיין שום חסידות אין וויליאמסבורג נאר סאקמאר רב, סאקמאר רב איז געשטארבן האט אריינגעברענגט דעם שייגעץ דעם סיגעטער, די סיגעטער איז שוין אויך געשטארבן, יעצט ברענגט מען אריין צוויי גענגסטערס, שטעל דיר פאר וואס ס'וואלט געווען פון כלל ישראל. יעצט איינער האט געטון א גוטע ארבעט אזוי ווי ס'איז דא יעצט דער משה טורנער דרייט זיך דארטן ביי דעם רימניצער ביי די אלע גרויסע קברים דארטן אין מאנסי און דארט טוט זיך אפ כל דבר אסור, מען האט אים שוין געהייסן ער זאל אוועק גיין וכדומה, בקיצור האט איינער ארויס געבן א שיינעם בריוו אז ער האט עקסקעיפט. צו זיצן אין דזשעיל און אפאר רבנים איינער רודינסקי און יוסף ווינער און חיים שבת איך קען נישט די אלע שמות הנרדפים און יעצט שרייבט איינער א מורא'דיגן בריוו זאלסט וויסן אז ער איז א רוצח דער מענטש איז א רוצח מען טאר נישט לאזן גיין צו די קברים און מען דארף וואטשן ער זאל נישט דאווענען אין קאשירן ער האט ווי צו דאווענען איך האב נאר נישט ווי צו דאווענען איך מוז קומען אויף ארץ ישראל ער האט און דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט שרייבט מען בריוון צו דעם דזשאדזש מיט אלעם אז ס'איז א שאנדע אז מ'האט אים ארויסגעלאזט ווייל ער טוט ווידער די זעלבע וואס מ'טאר נישט. סאו מאנסי עטס האטס געוואלט לעבן אזא לעבן אין אור סרול האגער עמיצער האט געוואלט אלע חזירים זאלן זיך דרייען סרול האגער פיין דו קענסט דיך דרייען דו ביסט א חזיר דיינע קינדער זענען חזירים און די אייניקלעך זענען אויך חזירים יעצט ס'דא דער קאסאנער חזיר. ס'איז געווען ביי די אסיפה פון גיוס בני הישיבה. ס אין מאנסי. האט זיך פוהר פיפט געווען דער קאסאנער. ער האט צאמגערעדט אויפן סאטמאר רב פארוואס סאטמאר רב האט נישט גענומען קיין הסכמה אויף זיין ספר פון די ארץ ישראל'דיגע גדולים ווען ער האט צאמגערעדט אויף ארץ ישראל שטייסט דער עזות פנים יעצט ער איז א רבי אין בארא פארק ער גייט מיט ווייסע זאקן און ער פירט טיש ער האט געהאט א ישיבה געדענקטס איך האב ענק אמאל פארציילט אז ס'איז דא א משנה די משנה זאגט זימן שחורים ומצא לבנים א רבי געגאנגען מיט שווארצע זאקן און אמאל האט ער געהאט ווייסע זאקן דאס איז ער און דער זעלבער האט געהאט נעבעך א בחור'ל א פארצרה'טן בחור ביי אים אינדערהיים ער האט אים אויפגעכאוועט און ער האט אים גענוצט פאר א סעקס פריק און ער האט אים אומגליקליך געמאכט נאכדעם האט ער נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען אונז האמיר זיך אריינגעלייגט אין קעיס האט ער געזאגט דעם יונגעל כ'וועל דיר באצאלן קאלעדזש כ'וועל דיר באצאלן דיך צו היילן נאר מאך א שווייג. שוין, האב איך זיך דאך ארויסגעלאזט פונעם קעיס אז דאס קינד האט נישט קאאפערעיטעד. ער האט א פראבלעם אז סאטמאר רב זאל נעמען א הסכמה פון ארץ ישראל'דיגע גדולים ווען ער געט ארויס א ספר. דער אמת איז קאסאן האט אן אלטע פרשה מיט סאטמאר. ס'איז נאך געווען אינדערהיים איז געווען דער ייטב לב, דער קאסאנער איז געווען א תלמיד, שפעטער מיטן קדושת יום טוב האט ער געפירט א מלחמה. איז למעשה האבן זיי דא אויך געפירט מלחמות. די קאסאנער'ס זענען נישט צוגעגאנגען נאנט צום סאטמאר רב. געזונטערהייט. איטס יור לאס, איטס נאט אווערס. יעצט, איינע פון די גרויסע טוערס דא אז מען זאל מאכן די בראקלי טשיקן זאל זיין כשר איז דוד שמידל. ער האט דא געגנב'עט מיליאנען, מיליאנען פלעגט ער גנב'נען פון די משרד העתיקות, און יעדעס מאל האט ער אונז גענוצט אז טאמער עטס מיר נישט געבן וועל איך לויפן פארציילן מאכן א פראטעסט, און די חברה האבן זיך דערשראקן און זיי פלעגן אים באצאלן ביז ער איז דארטן א גאנצער איינגעשטעלטער דארט א שותף מיט זיי. אלל אוו א סאדען האבן מיר אונז אים צובראכן, מ'האט געטראפן אז ער גראבט טויטע און ס'איז דא אן מעסער, כ'האב אים פארציילט די אלע זאכן, בקיצור איז אן אפגעפרעגטער מענטש דוד שמידל, בקיצור ער איז זייער שטארק אפגעפרעגט, און ס'איז געווארן גארנישט פונעם גאנצן דוד שמידל. פרנסה מוז מען דאך אבער מאכן, ער איז דאך צוגעוואוינט צו מיליאנען, האט ער זיך אריינגעלאזט אין די בראקעל טשיקן, ער גייט אונז געבן טשיקן גייט ער אונז געבן, קען זיין ער האט געטראפן די טשיקן דארטן ביי די טויטע ביי די קברים ביי די אראבער, עניוועי, למעשה זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געמאכט א מורא'דיגע זאך, רבי חזקאל ראטה יעצט דא, און זענען געקומען אויף מירון, און דער זון פון ר' מאיר בראנדסדארפער וואס איז דער דא גרויסער פוסק, ער איז א גרויסער אנדרייער אז דאס איז טרייפה, מען האט אים דארט באשטעלט, און רבי חזקאל האט עס דן געווען אין מירון, אין די מערה פון רבי שמעון. עס איז געווען דעם מאנטיג, מאנטיג פרשת כי תבוא. בקיצור, און ר' שמואל בראנדסדארפער געט עס א הייב אויף דעם טשיקן, זיי זאגן אז דאס איז אייביג געווען דא, און ער געט א כאפ אן די פעדער, און ער זאגט, איר זענט דאך רוצחים, דאס איז דאך געפעינטעטע פעדער, דאס איז בכלל נישט דער קאלער פון דעם טשיקן, זיי האבן גענומען א טשיקן וואס איז א טרייפענער טשיקן, זיי האבן אים אפגעפעינט אז ער זאל אויסזען ווי א כשר'ע טשיקן, און ער פילט די פעינט איז נאך געווען דערויף. און ער האט עס אנגעכאפט אזוי אין די מערה, און ער האט געשריגן, רבותי, דאס איז א טרייפענער טשיקן! און רבי חזקאל ראטה האט עס געקוקט, און יעצט האט זיך אנגעהויבן א נייע דיון, וואס טוט מען מיט די אלע וואס האבן דאס גענוצט די פאר וואכן, וואס טוט מען מיט די אייער וואס מען האט גענוצט ס'איז אלץ נבילות, מיט טרייפות, מיט אלעם, רחמנא לצלן! פינקל נאמבער צוויי, די זעלבע פרשה.

ס'דא דא געווען איינער וואס האט געבויעט, ער איז געווען דער וואס האט געקויפט דער גאלדשטיין, ער האט געבויעט פאר אינגעלייט דירות, ער האט געבויעט דא א בית מדרש פאר דעם טשערנאבלער ראחמסטריווקער, מאכניווקער, איך ווייס פונקטליך וויאזוי ער האט געהייסן, בקיצור, און ער, די וואס האבן אים געגעבן די געלט זענען אלע געגאנגען מטה מטה, איך גיי דיר מסביר זיין אזוי, א איד. און דער אייבערשטער געבט אים ער זאל האבן געלט, ער טאר נישט נעמען א גבאי ער זאל אים טיילן זיין צדקה, ווייל יענער האט מער א הארץ, יענער איז א גביר, און ער פארשטייט מער א מצב, צו נעמען אן אנדערן דאס איז שוין א כלי שני, עס איז געווען דעמאלטס נישט מער געדאכט, ווען ער איז געווען זייער רייך דער גאלדשטיין חיים יידל, געקומען א איד פון ארץ ישראל שנארן געלט. ער טאר נישט נאר גרויס געלט. ער איז אריינגעקומען צו ר' חיים יידל, איך האב דעמאלטס פלעג איך מאכן ביזנעס מיט אים, און ער האט פארציילט ר' חיים יידל אז ער האט הונדערטער בחורים עסן יעדן שבת און ר' חיים יידל האט אים געגעבן זיבעציג טויזענט דאלער בעל שם'ס אן אייניקל, און ס'האט מיר זייער וויי געטון, איך האב געזאגט חיים יידל, חיים יידל דו טוסט אן עוולה, דאס איז נישט צדקה, דאס איז געלט אז בחורים זאלן זיך קענען דרייען, זאלן זיך נישט מוזן לייגן שלאפן פרייטאג צונאכטס, זיי זאלן נישט מוזן אויפשטיין, זיי לויפן צום כותל דאווענען, איז געקומען צו אים עסן און ער האט געהייסן מנחם אנדרי, ער האט שוין נישט היינט, ער איז שוין געשטארבן, איך מיין זיין זון פירט עס, האב איך אים געזאגט האסט נישט קיין רעכט צו געבן די צדקה, איז נישט צדקה, דאס איז זנות געלט. האט ער אויף מיר נאך געשריגן אז איך ווייס נישט וואס איך טו, שוין, דער סוף איז געווען חיים יודל איז געזעסן אין תפיסה, חיים יודל האט אנגעזעצט, חיים יודל איז גארנישט. די זעלבע אויך איז דא די די די גרויסע בי ענד עיטש, איינע פון די שותפים איז געהעריג געווען א רועה זונות, איך געדאוונט אין קליימער און ס'האט זיך געהאנדלט צו מ'זאל אים לאזן בכלל דארט דאווענען אבער מ'האט אים געלאזט ווייל ער האט געלט און ער האט אויך געהאט זכות אבות זיין טאטע האט נאך געהאלפן בויען סאטמאר רב די אלע מוסדות בקיצור האט ער געמאכט יעצט א ריזיגן אינוועסטמענט און אלעס. ער האט דא איינער ווער ס'פארטיילט איינע פון די שותפים האבן דא ווער ס'פארטיילט זיינע צדקות און.

פארטיילט צדקה דורך א מענטש וואס יענער איז מצער מענטשן פאר גארנישט, יענער איז גראדע א ברודער פאר דעם וואס האט געבויעט די גאלווינאוויטש איך ווייס וויאזוי ס'הייסט, איז זיינס א ברודער, די אלע צדקות איז דער אייבערשטער זיך נאכדעם נוקם ווייל סוף כל סוף דו טוסט וויי פאר מענטשן און עס איז ממש א שאנדע, יעצט זעה איך אן אנדערן סארט פארוואס גייען אראפ די בעלי בתים פון זייער פארמעגן וואס זיי האבן געוואלט אונז מאכיל טרייפות צו זיין בשאט נפש פון יעצט ביז משיח קומט עד סוף כל הדורות, מען וואלט קיינמאל נישט געוואוסט אפילו אז מ'עסט טרייפות. אינעם אוהל פון מירון האט רבי חזקאל ראטה געשריגן, און אויך דער רב בראנדסדארפער, דאס איז פונקט ווי די שוחטים אין קראקע, און אונז פארקויפט מען אז עס קען נישט זיין אין קראקע, ווייל קראקע רב איז געווען אזא גרויסער צדיק, מעג זיין דער גרעסטער צדיק, דארפסט וואטשן אויף מכשולות, דער אייבערשטער קומט נישט פון הימל, אפצוהיטן אפילו דעם גרעסטן צדיק פון קיין מכשול. עס איז דא די גמרא זאגט דארטן ביי דבר אכילה ווערט א צדיק נישט נכשל דאס איז פאר זיך נישט ווען ער געבט נישט אכטונג אויף א הכשר. דאס זעלבע דא אויך עס וואלט געקענט זיין עד סוף כל הדורות און די גרעסטע עשירים האבן אריין געלייגט אידן וואס זיי געבן צדקה ממש ס'איז געווארן לצנות פון גאנצן פון די עשירים פון די איד ס'איז דא איין גרויסער עושר וואס ער האט אפגעקויפט ווייסמאנדל'ס בית השחיטה ער הייסט הערשי פרידמאן וואס ער געבט צו פרעסן נבילות וטרייפות פאר די גאנצע וועלט היינט. מיט א הכשר, דער צווייטער האט געדארפט זיין דער קאהן, דער סאטמארער, דער פון מאנטריאל, און נאכער ר' בערי ווייס האט זיך ארויסגעלאזט, פרעגט מען דעם אייבערשטן, אז זאגסט דאך ונתנו פארוואס גייען זיי אלע אין דר'ערד, ווייסט פארוואס? ווייל זיי געבן נישט, זיי מאכן אזאלעכע עבירות אויף כלל ישראל'ס נאמען, זיי געבן אביסל צדקה קיינער זאל נישט באמערקן. אבער זיי האבן געוואלט מכשיל זיין אונז עד סוף כל הדורות ביז ווען משיח וואלט געקומען האבן זיי אונז געוואלט מכשיל זיין מיט א טרייפענעם בירד מיט א טרייפענעם עוף ווייל זיי האבן געוויסט אז זיי קענען פירן די רבנים און טוהן מיט זיי וואס זיי ווילן און דאס איז א שאנדע און באמת איך קוק אן מיין פרשה איז דאך אויך די זעלבע משכב זכר איז א גרעסערע עבירה ווי צו עסן נבילות וטרייפות נבילות וטרייפות איז א לאו משכב זכר איז אסאך ארגער. חלב איז אויכעט כרת, ונכרתה איז א מורא'דיגע זאך, אין אמעריקע פרעסט מען חלב נבילות טרייפות און דם, די שוחטים לויפן ארום מיט זונות, כ'האלט אז מ'דארף זיי שיקן אויף אומאן אויך איינמאל א יאר אפשר וועלן זיי דארטן ווי מ'זאגט תשובה טון, און זיי האבן געוואלט אונז אריינברענגן יעצט אן עוף טמא לכל הדעות וואס איז טמא, און ס'איז דא דריי שוחטים פון וויזשניץ און פון טיזשניץ און פון יזשניץ וואס האבן עדות געזאגט אז זיי שעכטן שוין פופציג יאר.

און ער רעדט מנבלות מיט בחורים, נאר סאטמאר האט אים אריינגענומען ווייל דער סיגעטער האט אים געדארפט עפעס א טובה טון, דער שטערן, יצחק שטערן, איז ארומגעלאפן צו יעדן רב פון די רבנים זאגן דו ווייסט וואסארא לחיצה ער האט געמאכט? נו, דא האט מען אויך געמאכט א לחיצה, די גבירים האבן באצאלט הונדערטער טויזענטער דאלער מאכן זיכער, זיי האבן אריינגענומען שותפים עטליכע רבנים צו מאכן זיכער אז מען כשר'ט דעם פייגל, און וואס איז געווען? זעט אויס סייעתא דשמיא פון כלל ישראל איז געווען שטערקער און מען האט עס געטראפן אז ס'איז א געפעל.

דאס איז וואס דא גייט פאר, רשעים ארורים, אונז גיי מיר ענק מסר'ן, עטס זענטס נישט קיין אידן בכלל. אבער לאמיר יעצט גיין ווייטער, יעצט איז דא די נאך א וועג וואס די מגידי שיעורים טוען, למשל ס'איז דא מגידי שיעורים וואס זיי שטעלן צאם בחורים חברים וואס איינער קליקט נישט מיטן צווייטן, זיי זאגן איך בין בעל הבית איך וועל דיר ווייזן, ס'איז דא בחורים וואס זיי קומען ארויס, זיי זאגן אז ס'איז שוין ס'איז נאך דא א וואך צוויי ביז סוף זמן, זיי באקלאגן זיך אז זיי האבן נישט קיין חברותא, זאגט דער מגיד שיעור, העי ס'איז שוין עניוועי באלד נאך א וואך צוויי ביז סוף זמן, א גוטן. טאג, ס'איז דער רשעות איז געווארן אזוי גרויס אז מען דארף זיי אלע ארויסווארפן און מען דארף נעמען מענטשן וואס זענען געטריי, נו וואס אז ס'איז נאך דא א וואך צום סוף זמן איז וועגן דעם איז וואס דארף מען נישט לערנען און זיי טוען אפ אזאלכע שטיקלעך, זיי געבן נישט קיין חברותות געהעריג און ווען זיי געבן שוין יא א חברותא געבן זיי פון צוויי גרויסע שונאים וואס איינער פארטראגט זיך נישט מיטן צווייטן און זיי מיינען אז נאר די ווארט דאס ארויסווארפן איז וואס איז די פראבלעם, זארגטס ענק נישט אונז וועמיר אנקומען צו דעם אויך קודם ארויסווארפן גייען מיר אפשטעלן דעם מעיל און אפגעבען טונקענען צו דעם שייגעץ שטיק אויכעט מיט חברותות אלעס גייט ווערן אקאומפלישד מיטן הייליגן באשעפער עטס דארפטס זיך נישט זארגן איצט גייען מיר צו דאס יאר ראש השנה אין א אנדערע מין צוגאנג ווי אונז זעמיר צוגעגאנגען ביז יעצט גאר אן אנדערע צוגאנג קודם די קינדער זענען מער סעיף ברוך השם איינער טרעפט מיך דא אין די גאס אין מאה שערים זאגט רבי וואס האסטו דו האסט דאך נישט ווי צו דאווענען ראש השנה זאג איך נישט טאקע אין ערגעץ נישט מען מוז דאווענען ראש השנה מיט א ווי מען קען דאווענען אינדערהיים און בלאזן שופר קען אבער קינדער דארפן זיין סעיף.

ער האט ארויסגענומען א קינד, ער האט מיט דעם געוואלט גיין מאכן זנות, און ער האט געהאט מיט זיך א מעסער, קען זיין ער האט זיך געוואלט מל'ען נאכאמאל, איך ווייס נישט, ער האט געהאט א מעסער, אדער ער האט געוואלט סטראשען דאס קינד, אז דו ציעסט אים נישט אראפ די הויזן וועל איך דיך שטעכן אדער מאכן שעכטן. ער האט געהאט קאנדאמס, דאס איז די גומי וואס מען טוט אן אויפן פיפיק, אדער ווייל ער האט נישט געוואלט. פון יענעם א קראנקהייט אדער יענעם איבערגעבן א קראנקהייט, די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, אדער ער האט נישט געוואלט ס'זאל בלייבן עווידענס, ווייל ווען ער לייגט אין יענעם אריין זיין פיפיק און ער לייגט אין אים אריין זומען, קען מען גראד פון די זומען זעהן דורך די ען עי אז ער האט געטאטשט דאס אינגל. און ער האט אויך געהאט אזאלכע שמירעכצער אזוי ווי קעי וויי דזשעלאו, ס'זאל גוט אריינגיין אין לאך זיין משכב זכר ממש. יעצט וואס איז דער יחוס מיט דעם מיכאל יענקל טורנהיים? וואס איז דער יחוס פון אים? יעצט ס'איז אינטערעסאנט אז ער האט צוויי אדרעסן אין ארץ ישראל אויכעט, ווייל אויף איין גאס שטייט אז ער איז פון רחוב רבינו גרשון זיבן און צוואַנציק אין ירושלים, און אויף איין זאך זיין ווי ער האט איינגעגעבן ווי ער שטייט איין איז רחוב אהרן פישל זיבן און צוואַנציק. סאו. כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס מיינט. עניוועי, למעשה פארוואס רעד איך פון דעם? ווייל איך האב ענק אלעמאל געפראבירט מסביר צו זיין. איך גיי אזוי לאנג ענק פירן בהתהלכך תנחה אותך. אז דו וועסט גיין מיט מיר, על איך דיך פירן. און אז נישט האב איך ענק אלע אין דרערד. ווייל יו קענט, יו קען טעיק א הארס טו די וואטער באט יו קענט מעיק הים דרינק. עטס ווייסט א פערד וויל קיינמאל נישט טרינקען וואסער. פארוואס? פון א טייך. פארוואס? ווייל ווען ער קוקט אריין מיינט ער אז אן אנדערער וויל אים צוכאפן די וואסער, און ער עט אנהייבן צו מאכן מיט די פיס אז ס'זאל אוועק גיין יענעמ'ס צורה. ער כאפט נישט אז דאס איז ער אליינס. עניוועי, דאס איז נישט וויכטיג יעצט. נישט דאס, צו דעם וויל איך צוקומען. איך האב ענק אייביג געזאגט, ווי לאנג עטס עטס ענק פירן נארמאל, און עטס עטס וועלן האבן העלפ אין די קאמיוניטי, בין איך דא צו העלפן. און ווען נישט, העי, איך האב אנדערע זאכן אויך אויף די אדזשענדע. נאר וואס איך האב געוואלט טון איז ארויסברענגען וואס ס'גייט פאר, כדי אז טאמער איינער עט וועלן צושטיין זאל ער קענען צושטיין, ער זאל קענען זאגן יא מיך האט מען אויך געטאטשט און איך וויל האבן העלפ פאר די קאמיוניטי, איך וויל נישט אז מיינע קינדער זאלן דארפן דורכגיין דאס וואס אונז זעמער דורכגעגאנגען, סאו פון אנפאנג האט עטס אנגעהויבן די אלטע סאקמערע קאקמערע אזיאטישער וועג, ס'איז נישט געשען ס, די מלמד איז געווען צ.

באט די טינג איז ס'עט נעמען לענגער, ס'עט זיין נאך אפאר קריפלס, נאך א דזשענערעישן קריפלס, דעטס אלל, באט דיס עינט גאנע העפן, יעצט איז אזוי, דער ברוך מרדכי דער חזיר דער האט מאלעסטעד דעם טורנהיים, ער האט אויך מאלעסטעד סרולי רובינשטיין, און ער האט אויך מאלעסטעד טויזענטער קינדער, יעצט אין קאורט זענען געקומען די צוויי, ס'איז געקומען א דריטער אויכעט, נאר יענעם האט מען דיסקוואליפייד ווייל זיי האבן געהאט גענוג קאנעקשאנס אז. מען זאל זאגן אז דאס איז נאר געווען א מיסדעמינער און ממילא פארשטייסט סאקמער קאקמער האט אנגעדרייט מיטן טשארלס היינס אפיס אבער ס'איז נישט וויכטיג יעצט אזא מענטש ווי ברוך מרדכי וואס איז אזא סיריעל רעיפיסט ער וואלט געדארפט גיין אין תפיסה פאר לייף שטאטס די גאנצע קאמיוניטי זאל מיטהאלטן ער זאל גיין אין אין תפיסה פאר לייף האט מען אנגעהויבן זיך ארויסצושטעלן ניין ער איז גאר א צדיק. פיין, ער איז א צדיק, קיפ אים. זיין זון, כ'ווייס נישט אויפן נאמען וועלכער, איז צוגעגאנגען אין קאורט נאכדעם ווען ס'איז געווען ברוך מרדכי'ס סענטענסינג איז ער צוגעגאנגען צו די וויקטעם צו סרולי רובינשטיין און ער האט געזאגט אין פראנט פון מיר כ'האב עס געהערט טאמער מיינסטו אונז זעמער ברוגז אויף דיר אונז זעמער נישט ברוגז זעמער נישט ברוגז אונז ווייס מיר ווער די טאטע איז געווען און ער האט נאר געברענגט בזיונות פאר די משפחה היינט האט ער א מענטש וואס ער דארף אויף אים וואטשן ער טאר נישט ארויסגיין אליין די קינדער האבן געזאגט דו גייסט ארויס אליינס יו מעס אפ אגען וועסטו גיין אין דזשעיל. ס'האט אפגעקאסט פאר די קינדער דאס דער שפיל, אנבעליוועבל. איך ווייס נישט צו פאר די קינדער, קען זיין הערשל קעסטענבוים'ס זון לעיזער איז אויך געווען אינוואלווד, עפעס ער האט אויסגעלייגט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, איך ווייס נישט וויאזוי מען געט עס אים צוריק, ס' איטס נאט מיי ביזנעס. נאר דאס איז קלאר, ברוך מרדכי טאר נישט זיין אין אונזער קאמיוניטי, ער איז א נואף. למעשה האט עטס געפייט מען זאל אים צוריק ברענגען, האט מען אים צוריקגעברענגט. איז דאך אבער געווען צוויי וויטנעסעס, האט מען איבערגעמאכט, מ'האט געטראפן א פסיל, דער. אלן דערשאוויץ האט געטראפן א פסיל אינעם קעיס און מען האט איבערגעמאכט דעם קעיס האט מען אפגעצאלט ס'געווען איין רוט עפעס א לויער איך ווייס וויאזוי ער הייסט איך מיין רוט האט ער געהייסן בקיצור מען האט אנגעדרייט אז מען האט אפגעצאלט פאר עפעס טורנהיים'ס טאטן עפעס א מארגידזש פון איך ווייס זעקס הונדערט און פופציג טויזנט דאלער אדער וויפיל און פאר דעם אנדערן סרולי רובינשטיין האט מען באצאלט עפעס א מיליאן און א האלב צו וויפיל סרולי רובינשטיין האט זיך אנגערייט זיך מיטן טאטן און געשריגן אז די טאטע געט אים נישט דאס געלט אוודאי האט ער יא געגעבן דאס געלט ער האט דאך דיך פארקויפט פאר די דאגס וויאזוי עס האט זיך אויסגעסטרעיט מסתם האט ער יא געגעבן און טורנהיים איז געווען די דיעל אז דער שייגעץ בערל אשכנזי ער איז געגאנגען און ער האט גענומען דזשודיסטריקשען פון אים ער האט אים אוועק געשיקט אויף ארץ ישראל ער האט אים דא אהער געברענגט און ער האט אים אנגעזאגט דו טארסט נישט אוועק גיין פון דא מען צאלט אים דארטן חי צהלה זאל דא זיין דו טארסט נישט אוועק גיין פון דא און נאר אז בערל לאזט ער איז אונטער בערל'ס זשודיסטריקשן. ס'איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געזען. קודם כל, ווי קומט בערל אריין אין דעם געשעפט? און נאכדעם לאמיר גיין צו שטארק. האסט אים אהערגעברענגט אין מאה שערים, און דא איז דא טויזענטער קינדער, און נישט יעדעס קינד אין סכנה, אבער עטס ווילטס לעבן אזוי? העי, איף יו וואנט טו ליוו לייק דעט, טו מי איטס דזשאסט עס גוד, איטס עקסעפטעד. זאל מען ער זאל נעמען אלע קינדער אין מאה שערים זאל זיי שטופן אין תחות, ער זאל זיך נעמען די דזשעלי וואס ער האט אז ס'זאל גוט אריינגיין, און ער זאל מיטנעמען א מעסער אז טאמער יענעמס תחות צו טייט זאל ער עס קענען אביסל ארומשניידן ס'זאל ווערן גרעסער די קארקאשטע, און ער זאל עס מאכן א לעבן, איי דאנט קעיר איף יו דאנט קעיר, יו וואנט ליוו אין סאטש א קרעזי אינווייראמענט, לעבטס געזונטערהייט, איך קען ענק נישט אפשטעלן, סא עניוועי. איז געגאנגען דער בערל אשכנזי ער האט אים דא אהער געברענגט.

קענען דרייען אין די גאס. זאג נאר מען קען גארנישט טון ווייל ברוך מרדכי'ס זון האט אפאר טאלער און ממילא טוט ער וואס ער וויל. זיי דארפן וויסן פארוואס ער דרייט זיך דא, ער האט נישט קיין שום רעכט זיך דא צו דרייען, און בפרט נאך ווי ס'איז דא אזויפיל קינדער. נאר דאס איז אקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער. דאס איז עס. ס'איז אנבעליוועבל. און למעשה דארף דאס קינד האבן העלפ. נאכדעם ווען ער וועט האבן העלפ דארף מען זען א תכלית פאר אים, ער דארף דאך חתונה האבן אויכעט. בסך הכל זיבן און פֿופֿציק יאר און ער איז א יונגער מענטש און ער דארף חתונה האבן און אויפשטעלן א דור. איי מיט וועם וועט ער חתונה האבן? דא איז דא גענוג מיידלעך וואס מען האט אויך מאלעסטעד. ס'איז דא דא גענוג און נאך. זיי וועלן האבן א סטראגלינג לייף. הער אויס, און וואס טוט איינער אז מען איז געפארן מיטן באס און דער פיס איז אים אראפגעפאלן און מען האט אים געמוזט אראפנעמען און ער גייט אן. קענסט לעבן אן א פיס, קענסט אויך גארנישט טון. עס פארשטייט זיך אז אזא מענטש דארף גיין חתונה האבן און אויפשטעלן א משפחה, און טאמער האט ער נישט חתונה און ער וויל נישט אויפשטעלן א משפחה, קען ער אויך טון וואס ער וויל, אבער זיי האלטן אים אין מאה שערים לעבן קינדער, פארוואס מאה שערים? ווייל ער זאל זיך דא פירן ווי אן ערליכער איד, איטס אן אנהערד אוו סין. יעצט איך ארבעט דא געפערליך מיט די מיט די חברה וועם מען דארף ארבעטן אז מען זאל דאס נישט צולאזן, מען טאר דאס נישט צולאזן, ס'איז די גרעסטע. גרעסטע רשעות וואס מען טוט. שטעל דיר פאר ברוך מרדכי ווען ער'ט אנקומען אויף יענע וועלט העט מען אים זאגן וואסער א חורבן ר'האט געמאכט, העט מען אים זאגן האסט גענומען א קינד וואס דאס קינד האט געקענט האבן קינדער האסט אים אפגעהארגעט, האסט אים אפגעהארגעט נישט נאר אים נאר הוא וזרעו, און די האסט געמאכט מיט דיין פופיק האסט אריינגעשטופט אין דיין ווייב און האסט אנגע. האבן מאכט אפאר קינדער און וואס זענען די אנדערע מענטשן שולדיג? זיי ברויכן נישט האבן קיין קינדער אזוי ווי די וואט א שעים דא איז פארגעגאנגען ס'איז א אמת'ע שעים אז מען נעמט א קינד מען מאלעסטעט מען האט אים געהארגעט הוא ובניו וויאזוי זאגט רש י רש י זאגט אז דער אייבישטער וועט מאנען דמו ודם זרעיותיו זיינע קינדער א חוצפה וואס מען האט דא געטון באט עניוועי לאמיר יעצט גייען אביסל ווייטער האלט מען ווען א מענטש האט הינט נעמט ער צוויי הינט א זכר און א נקבה ווייל סאיז נישט פעיר אז מזאל נישט געבן פאר דעם פארן הינט וואס ער באדארף האבן יעצט קומט אויס אז דער בחור צו דער יונגערמאן איז ערגער פון יעדן ער איז ערגער פון א דאגי אין די גאס מלאזט אים נישט חתונה מהאלט אים דא ווי משוגע יעצט סאיז דא דא איינער אבי דובינסקי איך האב געהאט מיט אים יעצט נישט איך האב שוין געהאט אפאר מאל אבער יעצט האב איך געהאט זייער ערנסטע מיטינגס זיי לויפן נאך די פעדעפיילס. האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן ס'איז דא א איד וואס עס קומט דאך יעצט א גוט געבענטשט יאר דארף מען אים ווינטשן א כתיבה וחתימה טובה ער זאל גיין אין דר'ערד אזוי ווי אלע שקצים ער הייסט וויענער רב אשר אנשיל כץ דער שמן המאור דער איך ווייס ווי ער הייסט דארטן שמן רוקח איך ווייס נישט ווי זיין ספר הייסט דער שייגעץ דער רשע האט מיר געזאגט אז איך זאל שוין אראפנעמען פונעם האטליין דעם חזיר משה. אלי' טייטלבוים, פארוואס? ווייל ער האט געקויפט אפאר דירות פאר משה אלי' טייטלבוים'ס א ברודער צו א טאטן, זאל איך אים אראפנעמען. און ער קאלט מיך צוריק, צוואנציג מינוט שפעטער, איך הער זאגן אז דו האסט עס נישט אראפגענומען. זאג איך אים, וועיט א מינוט, און דו האסט געהייסן גיי איך עס אראפנעמען? וויאזוי זאגט דארט אין די גמרא, ראיתי מעשים דעם און יעצט גיי מאכן א מעשה, איך וועל אים נישט אראפנעמען, איך בין יעצט דא און איך רודף אים. איך האב געטענה'ט פאריגס מאל איך בין דא געווען, ער לערנט דא אין א תלמוד תורה, האב איך געזאגט, מען טאר נישט די קינדער האלטן אין תלמוד תורה. פרעגט מען מיך פארוואס, זאג איך, ווייל א מענטש וואס האט געקענט אזוי ביליג מאלעסטן תלמידים, דער מענטש האט מסתם מאלעסטעט די אייגענע קינדער אויך. זאגן זיי, אויף דעם קען מען אונז נישט בויען. זאג איך, פיין, האבן זיי געזאגט זיי האלטן. נו, פרעג איך זיי, איך וויל דיך פרעגן א זאך, די קינדער קומען מיט'ן טאטן דאווענען אין שול, דו טראסט אים אין שול? אולי די קינדער ווילסטו נישט ארויסווארפן פון תלמוד תורה, אבער דו קענסט דאך אים נישט טראסטן אין א שול. זאג איך, דאס ביסטו גערעכט, וועט מען אים זאגן ער קען שיקן די קינדער אבער נאר אליינס אנעם טאטן, זאג איך ביסט א משוגענער, ווען ס'איז דא קינדער וואס זיי דרייען זיך אן א טאטן און זענען פארצארעטע קינדער זענען זיי די ערשטע טארגעט צו זיין א וויקטעם, דאונט דו דעט, הייבן זיי אן נו וואס זאל מען טון, זאג איך אים, ווי שטייט אז ער מוז דאווענען אין א שול און ווי שטייט זיינע קינדער מוזן דאווענען, אבער די קינדער קען מען דאך נישט טשעפען טענות, ס'איז דאך אלץ די רחמנות חברה, בקיצור יעצט ארבעטן אונז מען זאל אים צוריק שיקן אויף אמעריקא, וואטש און זע, און ווינער רב זאל האבן א געזונט געבענטשט יאר. און ער זאל חלילה נישט קריגן א הארץ אטאקע און פייגערן, ווייל איך וויל ער זאל זעהן ווי מען ברענגט צוריק משה אלי'. ס'וועט נעמען נאך א שטיקל צייט. א חוצפה א רב זאל דאס טוהן? ער האט געקויפט דירות פון זיין טאטן און איז ער אים שולדיג א טובה אז זיין זון זאל אז משה אלי' זאל זיך דרייען אין די גאסן ווען ער האט אפגעהארגעט איין קינד? ער איז שוין יארן נישט ארויס פון שטוב.

הייעסט לעוועל פון די גאווערמענט, אה, מיט א טעקניקל פעיפערס ווייל מ'האט אים נאכנישט געהאט אינדייטעד, האב איך געטענה'ט פאר די גאווערמענט אין אמעריקע ווער געוואויר ווער ס'האט אים געליעקט די אינפארמעישאן, ס'איז געקומען פון דיסטריקט אטוירני'ס אפיס אין מאנסי, נו סיטי, דאס איז א חוצפה שאין כמוהו, ווער האט אים געליעקט די אינפארמעישאן אז מארגן גייט מען אים אויפפיקן, ער זאל וויסן צו אנטלויפן, ניין, די באלאוני גייט זיך אויך ענדיגן. סאו עניוועי, סאו דא איז דא דער מענטש, טורנהיים, ער דרייט זיך דא, און ער מאכט שוין דא קינדער, און איך וויל ענק עפעס זאגן, איך האב הנאה. ער אוי איך האף אז ער האט כאטש הונדערט קינדער צען זענען דא וואס זיי קומען זאגן קעגן איך האף ער האט כאטש הונדערט קינדער געשטופט אין תחת פארוואס עטס האטס געוואלט אזוי לעבן עטס האטס געוואלט בעקן די חזירים זאגט איר דער אייבערשטער ניין אינדזשוי איט לעבטס ווייטער אזוי אינדזשוי וואט יור דואינג איך האב הנאה פאר יעדן קינד וואס ער האט גערעיפט האב איך הנאה. פארוואס? ביקאוז וואט יו פיפל דיד איז אנבעליוועבל. האסט געוואלט לעבן ווי א נבילה? לעב! נעמט א מענטש ווי ברוך מאדכען און מען געט אים נאך א שול ווי צו דאווענען? קוק אהער, נחום ראזענבערג האט נאכנישט קיין שול נאך צען יאר. ברוך מאדכע האט געהאט גראד. דער וואס האט אונז געגעבן א נבילה איז דעם גאלאנטער'ס ברודער, דער וואס דער טאטע, דער גאלאנטער איז געבוירן אין די תפיסה, די מאמע איז געווען א גנב'טע, זי האט אפגעגנב'ט הונדערטער אלפים פון געלט וואס מען האט צוזאמגעשטעלט פאר אידן, וואס האבן מיטגעמאכט. היטלער, פארשטייסט? איז מען געגאנגען און מען האט געזאגט ברוך מרדכי גייט גיין אין די גאס, איי וואס וועט מען טון מיט די וויקטעמס, שרולי'ן האט מען געגעבן עפעס א וואטש דאג, און און דער דער טורנהיים זיצט דא אין ארץ ישראל און ער מאלעסטעט קינדער, איך האב הנאה, זאלן זיי מאלעסטן וויפיל ס'גייט אריין, די מאדערענע וועלט האט זיך שוין אויפגעוועקט, די מזרחי וועלט האט זיך אויפגעוועקט, זיי האבן מענטשן וואס זיי גייען ארום האנטן די חזירים, די חסידישע וועלט, אה האסט געזען מ'גייט מאכן באשע. פערעס? ניין, איך האב הנאה, מ'דארף נישט מאכן באשעפערס, די קינדער האט ער שוין אפגעהארגעט, מ'דארף שוין נישט מאכן מיט קיין שופרות, עניוועי, יו קיפ אפ יור ווארק, און אונז מיט אונזערן, וויל קיפ אפ אווער ווארק. קען נעמען א ארטאדאקסישן רב ווי דעם ווינער רב און מסביר זיין אז איך זאל אראפנעמען פון דעם האטליין משה אלי' טייטלבוים? איך וויל עפעס זאגן ווינער רב, איר גייט זאגן כדלים וכרשים, דפקנו דלתיך, דו דארפסט עס נישט זאגן, דו דארפסט עס נישט זאגן. דו ביסט נישט קיין דל און דו ביסט נישט קיין רש.

זענען אין א ראף פלעיס און זיי ווייסן פארוואס אויך, פרעג איך פון וואנעט ווייסט עטס, האבן זיי געזאגט ליסן קינדער זענען זייער קלוג און זיי האבן עס זייער שנעל אויסגעפיגערט און ס'איז דא אפילו קינדער וואס זיי שפעטן זיי נאך, דיין טאטע איז א חזיר, קינדער האבן א נאמען פאר דעם, זיי קענען נישט דעם נאמען פעדאפיילס אבער זיי ווייסן דיין טאטע איז א חזיר און דאס איז וואס דא גייט פאר, טאטע איז א חזיר און זיי זאגן ממילא האבן זיי נישט קיין הצלחה אין לערנען אויך. געדענקט נישט. מען קען נישט לערנען אין א חדר און יעדער זאל דיר נאכשרייען. ס'איז א קלארע זאך ווען ער זיצט אין אמעריקע און ער גייט אין דזשעיל אויף א יאר צו צוויי צו דריי, מען וואלט אים געברענגט א דיעל און נאכדעם קומט ער אהיים, וואלט ער געקענט ווייטער מחנך זיין זיינע קינדער. דא איז ער אין די פרעמד, ער ציטערט יעדן טאג מען זאל אים נישט אויפפיקן, ער ווייסט ער גייט דורכגיין גרויסע גרויסע אייעראס דא וואס מען גייט אים טרייען אויפצופיקן, די קינדער זענען נישט מצליח אין חדר ווייל יעדער ווייסט דער טאטע האט ארומגע'חזר'ט ווייל ווען נישט וואס זיצט ער דא. זוי אז ער גייט ווען אין דזשעיל וואלט מען געזאגט אה ער האט זיך עפעס מיט די איי אר עס האט זיך עפעס אביסל פארפלאנטערט אבער יעדער ווייסט דא וואס דא איז געווען איז ממילא איז ער אויף גרויסע צרות ער וויל זיך שלאגן מיטן סיסטעם געזונטערהייט טורנהיים האט זיך אויך געשלאגן מיטן סיסטעם ווי איז ער אנגעקומען אז ער איז יעצט צוריק אויפן וועג צו גיין אין דזשעיל יעצט אונז האמיר עס איבערגעגעבן דא פאר די גאווערמענט אונז האמיר איבערגעגעבן פונקטליך זיין היסטערי זיי שרייבן אז זיי האבן אים אויפגעפיקט די גאווערמענט שרייבט זי ווייסט נישט פארוואס טורנהיים איז דא. האב איך זיי מסביר געווען עקזעקטלי פון עי טו זי פארוואס ער איז דא, דע איז א גוד ריזען איז זיי זענען געווארן מורא'דיג צושרויפט, איך האב זיי געזאגט אונז האמיר אן עקסטשעינדזש פון חזירים, די אמעריקאנער לויפן אויף ארץ ישראל, די ארץ ישראל'דיגע לויפן אויף אמעריקע, אונז האמיר א חזירים עקסטשעינדזש. און שיע לייפער דיר וויל איך זאגן א מעסעדזש, דו פיינענצירסט זיך דיין איידעם פארן סעקס, כ'האב געמיינט האסט אים געגעבן א ווייב ער זאל האבן מיט איר סעקס, ער האט דאך סעקס מיט די גאנצע שטאט, כ'וויל דיר זאגן ער העט דיך אויסדרעינען און צום סוף העט מען אים אויפפיקן, כ'האב נאך יעדן געכאפט ביז יעצט, און כ'בין נישט אזוי זיכער אז דיין איידעם סעקסט נישט ארום דא, ווייל די קראנקייט once you're in it you stay with it forever. יעצט כ'ווייס נישט צו דו הערסט מיך אויס, ביסט דאך א רב ס'פאסט נישט זאלסט מיך אויסהערן. וויל איך דא נאר זאגן א קלייניקייט, האט ער געזאגט אז די אלע וואס זיי העלפן פאר די וואס זיי טוען מניוולות, נעמט דער אייבערשטער אויך צו דאס געלט, נישט נאר פארן מניוול אליינס, לסוף מבקש כיס קלעם, נאר די אלע וואס זיי העלפן צו איז אויך לסוף מבקש כיס קלעם, וויל איך דיר זאגן זייער פשוט, דו העלפסט צו פאר די חזירים, ס'איז טאקע דיין איידעם, אבער ס'איז דא צעבראכענע מענטשן וואס ער האט איבערגעלאזט, און דו העלפסט צו דיין איידעם, דו וועסט נאך אויכעט אמאל אונטערגיין, מיט דעם גרויסן דריקעריי וואס דו דריקסט. דו ווייסט איינער האט ביי דיר אמאל געבארגט א מיליאן דאלער און האט עס חרוב געמאכט? מען וועט נאך אויסבארגן יעדע פעני, מען זאל בלייבן אן געלט, אן אן איידעם, און אן אייניקלעך, ווייל די אייניקלעך מוטשען זיך דא געפערליך, איך האב דא גערעדט מיט די אלע וואס זענען אין יענעם חדר, זיי זענען נישט מצליח, זיי קענען נישט מצליח זיין, זיי בענקען נאך זייער טאטן, נאך זייער זיידן, און נאך זייער שטוב און די משפחה, זיי זענען דא אין גלות. יעצט דער שומר אמונים ר' דער חזיר וואס איז געזעסן אין תפיסה צו צוועלף יאר צו וויפיל, דער מנוול דער חזיר שפילט היינט א ראלע אינעם עולם התורה. און שטעל דיר פאר דער טאטע פון פישטער רבי איז גאר דא זיין שווער, ער איז דער שווער פון דעם חזיר. יעצט פארשטיי איך שוין די גאנצע זאך אויכעט פון דעם פישטי רבי, פשטי ידיכם אויף די ערווה. בגדיד הייסט די ערווה זעהט אויס. פשטי ידיכם בגדיד, כאפטס אן דעם פופיק, רחמנא לצלן, דאס איז די לעבן וואס אונז האמיר ערלעבט, פארוואס? ווייל אונז האמיר דארטן איך ווייס פינף צו צען צו צוואנציג פראצענט חזירים, און צוואנציג פראצענט רבנים וואס זיי מאכן געלט אויף דעם, פארקויפן זיי אונז אויס, אונז גיימיר זיך נישט לאזן. ווינער רב דו ביסט נישט כדלים וכרשים, דו ביסט נישט קיין ארעמאן. דו האסט באקומען דא אסאך געלט, גייסט דיך אננעמען פאר אזא חזיר? און ער רופט מיך נאך אראפ, איך מיין, איך האב עפעס מיט אייך? איך געהער עפעס צו ווינער קהילה? איך פארשטיי בכלל נישט ווי גייט איר מיך רופן און איר פרעגט מיך נישט פארוואס, פאר ווען, איך הייס אייך? זאג איך אים ווער זענט איר? זאגט ער איך בין דעת תורה. אזוי רעדט מען? אזעלכע רבנים ווי עטץ האטס געמאכט די רעפארם מאוומענט, ווייל אז א איד האט דאס צוגעקוקט האט ער געוואוסט אויב דאס איז ארטאדאקסי וויל ער נישט האבן דערמיט צו טון, אזעלכע רבנים האבן דאס אנגעמאכט. ווען איך ווייס איר זענט הונדערט פראצענט ראנג, ער טאר זיך נישט דרייען און איך דארף אים האבן אויף מיין האטליין און מען דארף אים נאכלויפן, און איך האב שוין געזאגט צוויי יאר צוריק מען זאל ארויסווארפן די קינדער פון חדר, אויף דעם האבן זיי נישט מסכים געווען, פיין איך בין נישט אין חינוך אפשר פארשטייען זיי בעסער, אבער איך האב זיי געזאגט מען דארף זיינע קינדער מורא'דיג וואטשן, זיי כל דלת שאינה עשוי להכניס ולהוציא נישט קיין דלת אום שבת, איך האב געזאגט זיי האבן א מחילה וואס מען קען אריינשטופן אין זיי ווייל זיי זענען.

קוק וואס איז געשען מיט דיין שוואגער, דיין שוואגער איז א נואף, דער דזווילער, א שמוציגער נואף, און זיין ווייב האט מחליט געווען זי מוז מיט אים בלייבן וואוינען, קוק וויאזוי זי זעהט אויס, און קוק וואסערע א לעבן זי האט. זי דארף זיצן און וואנדערן דא ווייל זיין ערווה איז געווען צו לאנג אדער צו הארט און האט עס נישט געקענט קאנטראלן. יעצט, ס'גייט יעצט זיין די לוויה פון מלכי לעבאוויטש וואס זי איז די טאכטער פון יעדע. איינהארן גייט זיין אין שומר הדעת ולא ישוב משובב ש ש ותשובב ט ט ט ט א היימעס. ס'איז דא א ריזען פארוואס דאס ווייבל האט געשפרינגען, ס'איז דא א פעיסבוק, ס'איז דא אלעס, זיי זאגן, אירע פרענדס זאגן אלעס אויס, און אונז וויל מען נאך ווייטער נישט טון גארנישט. אונזער פראבלעם איז נאר געווען אז אזוי ווי מ'האט זיי נישט געטראפן זענען זיי נישט געקומען לקבר ישראל. איך גיי ענק זאגן יעצט א נארישן געדאנק, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט להלכה, ס'איז נישט למעשה. לענגס סתם זאגן א נארישן געדאנק, אמאל האט אויפגעשאסן א פאן עם פלייט, עס איז געווען דארט א איד, זייער א חשוב'ער איד, און ער איז נעבעך דערטראנקען געווארן אין ים, מען האט אים קיינמאל נישט געטראפן, זיין זון האט זייער שטארק געוויינט אז זיין טאטע האט נישט זוכה געווען לקבר ישראל, פלעגט זיך אויסרעדן די הארץ צו מיר, האב איך אים אמאל געזאגט אזוי, איך וויל דיר זאגן א אינטערעסאנטן געדאנק, אין הלכות מקוואות איז דא א דין אז טאמער ס'איז דא א חבית, א גיגית, א פאס, און די פאס איז איז א כלי, טאר מען זיך נישט טובל'ען דערין. עס איז דא אסאך שיטות, עס איז דא פינף שיטות ווען מען מעג יא, איינס איז אז טאמער ס'איז ים הקיפו מעג מען יא, ווייל ס'הייסט אזוי ווי ס'איז באגראבן אינעם ים. איך וויל נישט אריין גיין אינעם אריכות יעצט אין די הלכה ווייל ס'איז נישט נוגע במילא, קיינער גייט זיך נישט טובל'ן א גיגית שבים. למעשה אבער ס'איז א מורא'דיגע זאך, אין שולחן ערוך שטייט אז הלוקח חבית ונקבה נקב המטהרה וקבעה בארץ, מיט זיין קביעה בארץ, קען מען זיך טובל'ען דערין. זאג איך פאר יענעם, אויב די ים נעמט עס ארום איז עס אזוי ווי קבוע בארץ, די זעלבע הלכה. זאג איך אים דארפסט דיך נישט ערגערן, דיין טאטע איז אריינגעפאלן אין ים, דאס איז אויך קבירה בקרקע. זאג איך אים, לכתחילה איז עס נישט קיין היתר, אבער איך זעה ביסט זייער צוקאכט, וויל איך דיך בארואיגן. איך וויל ענק זאגן, ווען זי שווימט ווען נישט ארויס, און זי ווען נישט זוכה צוצוקומען לקבר ישראל, וואלט נישט געהייסן, אז מען איז עובר אויף לא תלין נבלתו, קודם ס'איז געווען א זאך וואס מען האט נישט געקענט טוהן אנדערש, און נאכדעם קען זיין אין ים בדיעבד הייסט אויכעט אזוי ווי באגראבן, איך ווייס איך זאג עס נישט להלכה איך וויל נאר סתם אביסל ארום רעדן. איז די זעלבע זאך איז דא אויכעט, מען האט געכאפט די ווייבל זי איז ארויס געקומען און די שמחה גרויס קבר ישראל קבר ישראל, און ס'האט פארשטייט זיך זי איז שוין געווען ביי קבר ישראל נאך ווען זי האט געלעבט, ס'האט זיך קיינער נישט אומגעקוקט אויף די אלע. צעבראכענע נשמות, עס האט קיינער נישט דא געווען צו העלפן, יעצט איז מען ביזי, עס איז געווען אין יוסטן א גאנצן פלאד און יעדער לויפט טראגן, מען טוט מען מאכט, כ'האב געליינט א בריוו פון ראש כולל, דארט שרייבט ער אז אונז ברויך מיר גארנישט, עס האט אונז נישט געקלאפט, עס האט געקלאפט יוסטן אבער נישט ווי די אידן וואוינען, און אונז האמיר ברוך השם מיט כל טוב וכי טוב, און איין זאך וואס אונז האמיר יא א פראבלעם, אונז לערנען מיר עפעס א סוגיא דארטן אין בית, צ דארט האמער אונז ערנסטע קשיות און ווער ס'קען אונז אביסל צוהעלפן זעמער מסכים צו נעמען הילף. ס'איז דאך אלץ א ביזנעס, אגודה האט שוין געמאכט, זק"א האט שוין געמאכט, יעדער מאכט מ'גייט נעמען געלט, זק"א האט געמאכט א פיקטשער ווי מ'טראגט ארויס א ספר תורה געפלאדעט, די פיקטשער איז געווען אין קאטרינא אין יער טו או או פייוו, ס'איז נישט יעצט. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? יא עטס ווילטס זיין די געלט מאכערס, ס'איז דען א מחיה, די געלט אויף יוסטן האט קיינמאל נישט אנגעקומען און יוסטן שרייט זיי ברויכן עס נישט, דעי דזשאסט דאונט ניד איט, אגודה וויל מיר אנהייבן יעצט, גרויס געלט פאר אידן ווי, די אידן שרייען זיי באקריגן עס נישט, זיי ברויכן עס נישט, און קיפ יור מאני טו יור סעלף, דאס איז אין וואסערע ענווייראמענט אונז לעבן מיר, אונז האבן מיר א פראבלעם מיט די אידן פון יוסטן, איך פארשטיי זייער. גערעדט, אבער כ'וויל פארשטיין, מיט דעם מייד ווייבל, די איינהארן, די די לעבאוויטש האט עטס נישט קיין פראבלעם? עטס האטס נישט קיין פראבלעם וואס דא ס'גייט פאר מיט דראגס? עטס האטס נישט קיין פראבלעם אז ס'איז נישט דא א פלאץ ווי א מענטש קען גיין פאר העלפ? די אלע זאכן האט עטס נישט קיין פראבלעם? עטס האטס איין פארשטינקענעם פראבלעם אז מ'זאל טרעפן דעם גוף און מ'זאל עס אריינלייגן אין דר'ערד אריין? עטס האטס איר שוין געלייגט אין דער ערד נאך מיט צען פופצן יאר צוריק, עטס האטס נישט קיין פראבלעם מיט די מיידל וואס מ'האט איר ארויסגעווארפן פון סקול און מיט די אנדערע הונדערטער וואס מ'ווארפט יעצט ארויס פון סקולס, עטס גייטס אונטער, איך זאג ענק אלע פרייוועט תלמוד תורה'ס און ישיבות און סקולס גייען פארלירן גאווערמענט פראגרעמס, וואטש און זי, ווי אר אן טאפ אוו איט. אהרן רעדט זיך איין אז די דריי מיליאן דאלער לאנטש פראגרעם איז א.

און כ'מיין יענער לעבט שוין נישט אפילו, איז געווען דארטן א ראש ישיבה, און דער ראש ישיבה האט גענומען א בחור ער האט אים ארויסגעווארפן, יענקל האט אים געלאזט רופן און האט אים געפרעגט פארוואס האסטו יענעם בחור ארויסגעווארפן, זאגט ער ער איז צו כיטריש פאר מיר איך טויג נישט צו אים, יענקל האט געזאגט פאר דו גייסט ארויס דא זאלסטו אונטערשרייבן א בריוו אז דו רעזיגנירסט ביסט אויס ראש ישיבה, האט ער געזאגט רבי וואס הייסט זאגסט דאך אליין טויגסט נישט צום בחור, ניין צו אנדערע טויג איך יא צו אים נישט, אז טויגסט נישט צו אים איז נישט דא קיין ישיבה.

א אלער יונג לאט א מענטש ווארטן דא א גאנצע נאכט ווען מ'באשטעלט מיך? רבותי ביז עטס וועטס ענק נישט אויסלערנען וויאזוי מ'טוט דאס גייט די גאווערמענט ענק נישט געבן קיין געלט אונז ברענג מיר עס אונטער אונז האמיר גענוג פאוער גענוג קאנעקשאנס און אונז האמיר גענוג וויטנעסעס ברוך השם אלע צייטונגען זענען פיל וואס ס'גייט פאר מיט סעקשועל אביוז און מיט ארויסווארפן קינדער, דא די לעיקוואוד סקופ, אנדערע צייטונגען, אונז נוץ מיר יעדן ארטיקל וואס איז דא, איך האלט עס אין איין איבערזאגן, זאגן מיר רבנים, קאלן זיך אפ, דו האסט א היתר פאר מסירה? זאג איך, איך וויל אייך עפעס זאגן, ווען איינער קומט אריין צו אייך אינדערהיים און ער גנב'עט אייך צו אייער טשענדעליר, איז וואס טוט איר? איר קאלט די פאליס, איר האט א היתר אויף מסירה? לאמיר זאגן ס'איז א איד וואס ער גנב'עט עס צו, איר קאלט די פאליס, זיי גנב'ענען צו אונזער געלט וואס מ'געט פאר אונזערע קינדער וואס זיי האבן, פראבלעמס מיט לערנינג, לערנינג דיסעביליטיס, מיט אלע אנדערע זאכן, און זיי נעמען עס צו. איר האט א פראבלעם מיט מסירה? ס'איז אונזער געלט דעט דער טעיקינג אוועי, ענד איטס גאנא סטאפ. טראסט ברוך השם ס'האט זיך אפגעשטעלט סעקשועל אביוז, דאס גייט זיך אויך אפשטעלן. יעצט איז דא איינער וואס ער פילט זיך זייער הערט אז מ'האט אים צוגענומען זיין עדיוקעישן, האב איך אים געזאגט וואו צו גיין, איז ער געגאנגען, זיי האבן גארנישט געטון, איר ווייסט פארוואס? אז זיי האבן מורא פאר די ביג מעין סטריעם, זאג איך אים בהמה וואס דו ביסט, מאך א לאוסוט, וועסטו שוין זעהן ווי עס טוט פארן, האהא אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ער האט געמאכט א לאוסוט, כ'וויל נאך נישט זאגן דעם נאמען ווייל פארשטייסט אליינס, עט די ענד אוו די דעי וויל איך אים נישט ווי מען זאגט מען זאל אים נאכלויפן, אבער ער איז א היימישער ער האט נישט קיין מורא, ער איז שוין ארויס פון די קאמיוניטי, זיך שוין אויס אויף קאקמער סאקמער און די לאוסוט איז פאר די מיליאנס אוו דאלערס און עט די ענד אוו די דעי עט איטס פילינג האו איטס גאנא הערט. יעצט ברוך השם ס'דא גרויסע נייעס, ס'דא פון חברה קדישא חסד של אמת, שטייט אזוי הלוויה המת הלוויה של מרת מלכה לעבאוויטש עליה השלום להבדל בין חיים לחיים בת הרב ר' יהודה איינהארן, השם יאריך ימיו ושנותיו, תצא מחר ביום ו' פרשת כי תצא. בשעה נײַן בבוקר מבית הלוויה שומר הדת טורטי עיט או טרי פארטינט עוועניו ובלע המות לנצח ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו יא מ'עט עס געבן א ליין אפ און ווער ס'עט וועלן גיין און ווער נישט איז פטור און עט די ענד אוו די דעי וואס גייט זיין סגייט זיין. ס'וועט זיין א שווייג, קיינער וועט מער נישט רעדן דערפון, און ס'ווערט פארגעסן. און דאס איז וואס איך ארבעט די גאנצע צייט, רבותי לאמיר נישט פארגעסן, רבותי ס'דא א סיבה פארוואס די פרוי האט זיך מאבד עצמה לדעת געווען, ס'איז נישט געווען קיין דעת, ס'דא אסאך רומערס פארוואס, ענד איים נאט איווען ווילינג טו געט אינוואלווד עט דיס פוינט, וואטעווער די סטארי איז, איז אלעס אמת, אויף אלעם דארף די קאמיוניטי ארבעטן, ווייל זי איז נישט די בת יחידה, זי איז נישט די איינציגע.

ווייל אזוי יענער איז געשטארבן ווייסט מען דאך נישט. יעצט וויל איך אז דער עולם זאל הערן דעם הספד וואס דער טאטע האט געזאגט, אביסל אויף אידיש אביסל אויף ענגליש, אירע פרענדס זאלן אויך פארשטיין, און נאכדעם עמער צוריק קומען צו נעמען א מוסר השכל. יעצט עקארדינג געוואלט אז דער עולם זאל הערן דעם הספד וואס דער טאטע האט געזאגט אויף איר. עפעס מפעם לפעם די תורה איז געווען א כלל ישראל

די עולם דארף אנהייבן צו זיין מער עקסעפטינג און פארשטיין אז מענטשן מאכן מיט. מיטהאלטנדיג די לעצטע פאר חדשים דא, ממש איך בין געווען אינסייד, האב איך געזען נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג אונז זאלן ארויסנעמען פון דא, אז ווען מען הערט א מעשה דארף מען וויסן אז מען ווייסט נישט גארנישט, ס'איז אלעס רומערס מיט נארישקייטן.

מלכי, די אַלע זכותים וואָס דו האָסט איז געווען אַזוי שיין צו דײַן מאַן. האָסט אַראָפּגעברענגט די הייליגע נשמה. נעם אַרויף די אַלע ערגערנישן און זע צו דאַווענען פאַר דײַן הייליגע זיסע מאַן, נאָכדעם זאָל מצליח זײַן אין זײַן לעבן.

וויל אלוועיס בי וויט יו. זיינס מוחל טוב וואלט איך פראייר געווען. איך וויל אבער וואס מ'וועט זיך ברוך השם פון דיר מאכן פנים בני ברבים. איף אנלי אייד האוו נאון איט וואס די לאסט טיים הירינג יו ספיק, אייד האוו ליסענד טו יור וואויס, רעקארדעד עוורי סקוויק. איף איי קוד גאו בעק אין טיים איווען פאר א דעי, איי וואוד האג יו סאו טייט ענד נעווער פול אוועי.

דעט שי וואס נעימד אפטער שי וואס פאונד, סאו השם וואנטעד מלכה'לע טו בי פאונד ביי די ספעסיפיק דעי דעט שי העד טו בי פאונד, אן די דעי אוו די ערשטע בעלזע רעבעצענס יארצייט שי וואס נעימד אפטער, סאו דערפאר טווענטי וואן יערס ביפאר השם געב מיר די מחשבה טו קאל מיי דאטער מלכה אפטער די פירסט בעלזע רעבעצען.

וועלכע נארמאלע מענטש וועט אהין וועלן וואוינען? גוט, יעצט כ'האב געוואלט אז דער עולם זאל אביסל זיך מתבונן זיין פארוואס מען ווערט אזויפיל דערטרונקען אין וואסער און אין טעקסעס טוט זיך מיט וואסער אלעס איז וואסער דער אמת איז ווען מען זאגט משיב הרוח מוריד הטל און ווען מען זאגט משיב הרוח מוריד הגשם דארף מען אויף דעם בעטן דער אייבערשטער מאכט מיט די ווינטן די רעגען און בדרך הטבע איז אז ס'ווערט די ווען ביי אונז ווערט למשל זומער ווערט אין סאוט אמעריקע ווינטער און פארקערט איז דארטן ביי דעם טשענעל ווי ס'קומען די וואסערן הייבן זיך אן די ווינטן און און ס'ווערט א גרויסע פארפלייצונג אבער דאס איז בדרך הטבע באמת איז ווייל אונז בעט מיר נישט גענוג דעם אייבערשטן ווען מ'האט אינזין משיב הרוח מוריד הטל משיב הרוח מוריד הגשם מ'ווייסט נישט וואסערע סכנות ס'ליגט אין דעם יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט, אונז האמער זייער א גרויסן פראצענט פרויען וואס זיי נוצן נישט קיין מקווה, און די וואס זיי נוצן יא, זייער א גרויסע פראצענט נוצן ליידער א פסל'ע מקווה, און כ'על עס נאכאמאל זאגן, די זומער מקווה'ס זענען רובם ככולם אלע פסל, אויב עטס ווילסט נישט אויסהערן, פיין, עטס זענטס חכמים. דער רבי האט געבעטן מען זאל זיך נישט לאזן וואקסן די ביי האר, ליידער אין סאטמארע מקווה איז פול מיט ביי, און ס'איז דא אסאך עניני חציצה, פרויען נוצן דעם מעיקאפ, זיי פארגעסן עס אראפצונעמען, און ס'איז אלע זאכן וואס דער אייבערשטער קוקט ארויף אויף דעם. יעצט דער אייבערשטער געבט אונז מקווה'ס איבעראל, ער געבט אונז כשר'ע מקווה'ס, דאס איז באמת כשר'ע מקווה'ס די אלע מקווה'ס, ס'ווערט א פארפלייצונג, און מ'דארף אנהייבן זיך צו בארעכענען צום נייעם יאר זיך מקבל זיין אז מ'וועט עס מער נישט טון, מ'וועט אנהייבן צו גיין אין מקווה. א גוטן, קודם כל די לעצטע פאר וואכן רעדט איר שוין קעגן שלעזינגער שלעזינגער פון פראנקרייך. און מען מישט אביסל אויס, זי זאגט אז דער שלעזינגער פון מאנסי איז א ברודער מיט דער שלעזינגער פון פראנקרייך, דאס איז זיין טאטע, זיין טאטע וואוינט לעבן פראנקרייך, ער וואוינט אין שטראסבורג, עס איז ממש לעבן פראנקרייך, ביי די פארם ביי די גרענעץ וואוינט ער דארטן, דאס איז א טאטע פון דער שלעזינגער פון מאנסי. נאמבער טו, זי איז דאך אייביג פארנומען. און מען זעט אז דער אייבערשטער שיקט שלעכטע זאכן פאר געוויסע שטעט, דאס איז זייער שטעט וואס ער האט אמאל אין לאנדאן אז ס'איז דא די הריגות מיט די שיסערייען, עס אלץ קומט וועגן מען בויט נישט קיין מקווה'ס און מען טוט נישט קאנסטראקטיוו אין אידישקייט, כ'בין נייגעריג צו דאס וואס גייט פאר אין טעקסעס, דארטן אז ס'איז דא א ריזיגע פארפלייצונג, אויב דאס האט שייכות מיט דיר עפעס ווייל דו וואוינסט אין טעקסעס, דו קומסט פון טעקסעס, ביסט א רב אין טעקסעס. כ'בין נייגעריג צו איר וואלט רעדן פון די נושא אז דאס די אייבישטער שיקט א האריקעין דארטן צו פארפלייצן די גאנצע פלאץ וועגן איר קומט פון טעקסעס שטייט פון הייליגן חתם סופר אין איינע פון די דרשות זיין אייניקל ר' שלמה סופר האט עס פלעגט עס נוצן פאר א סגולה קעגן עצירת גשמים זאגט דער הייליגער חתם סופר אז וואס איז פשט פון דעם עצירת גשמים דאס איז א תיקון

וועגן דעם וואס נישט דער אייבערשטער אז עס זאל אראפקומען א וואלקן די זעלבע וואלקן וועגן דעם אז מען איז מתקן און מען רעדט גוטע זאכן און מען רעדט שלעכט גוטס אויף אידן און מען איז נישט מקטרג אזוי סאך און מען רעדט נישט אזוי סאך לשון הרע און רכילות און ניבול פה און מען איז מתקן זיין זעהט זיך אויס אז אין טעקסעס איז דער אייבערשטער די וואלקן נישט געווען אזוי גרויס דארטן ווייל עס איז אזויפיל ניבול פה און מען רעדט שלעכטס אויף אידן און מען איז נאר מקטרג און מען קוקט אויף די שלעכטע זייט פון אידן. פון דעם ס'נישט די וואלקן נישט געקענט אויסהאלטן, ס'האט אראפגערעגנט, ס'האט פארפלייצט די גאנצע פלאץ, אנגעפילט מיט ניבול פה, אנגעפיקעוועט מיט ניבול פה, וויפיל מאל כ'רעד נישט קעגן דעם וואס איר רעדט קעגן חזירים, קעגן מענטשן וואס טוען זאכן וואס איז נישט אויסגעהאלטן, בין גערעכט מיט דעם, אבער איר קענט אסאך מאל האב איך שוין געהערט ווי איר קענט נעמען מענטשן וואס האבן נישט קיין שום בלוט אויף זייער הענט, זיי האבן נישט קיין שום שלעכטס אויף זייערע הענט, זיי רעדן נישט קעגן קיינעם, זיי האבן נישט קיינמאל געזאגט איר קענט זיי נעמען, נאך פון פאר מברר זיין די זאכן, נאר ווייל איינער האט זיך אריינגערופן א בחור אדער א אינגערמאן וואס האט עפעס א שלעכט א טינא בלב אויף א מגיד שיעור אדער אויף א משגיח אדער אויף א ראש ישיבה, קענט איר נעמען יענעם מענטש אן מברר זיין און גלייך אים באשמוצן ארויפלייגן זיין נאמען, און טוען זאכן וואס מען דארף נישט און מיט דעם קענט איר אפ'הרג'נען א פאמיליע, נישט יעדער איינער איז שולדיג, נישט יעדער ראש ישיבה איז שולדיג אז מען האט אייך געלייגט אין חרם, ס'איז דא רבנים זענען שולדיג פאר דעם אבער פון די אַכט און דרײַסיק רבנים דאס איז דעטס איט, אלע אנדערע רבנים און אלע אנדערע ראש ישיבות אסאך האלטן פון אייער נושא האלטן אז ס'איז גערעכט וואס איר זאגט אבער איר קענט אפילו זיי נעמען. און באשמוצן, איר זאגט אייביג אז סאטמאר און די סאטמארע מענטשן די אלע זיי האבן זיך אייך באשמוצט און אפגעהארגעט אייער משפחה, אבער נישט יעדער איינער וואס געהערט צו א קהילה און ער איז א שו"ב אדער א משגיח איז קעגן אייך, און איר דארפט זיך מתקן זיין, און פאר איר גיבט ארויס א נאמען אויף א האטליין וואס אזויפיל מענטשן הערן אויס, דארפט איר זיין זיכער ברור כשמש אז עס איז קלאר און דייטליך אמת. לאנג נישט אזוי פאר איר נעמט א מענטש ווייל איר קענט מיט איינעם אפשעכטן איר, ווער ווער אויב נישט דיר ווייסט דאס אז מען קען אפשעכטן א מענטש סתם על לא דבר, און מען שעכט אפ מענטשן, איר דארפט אכטונג געבן אויף וועם איר רעדט מיט די ווערטער, מיט די ניבול פה, אדער אסאך מאל מיט די רכילות און לשון הרע און די קטרוג וואס איר ברענגט קענט איר ברענגען א פארפלייצונג אויף די וועלט און באקומען א מבול אויף די וועלט און די אייבערשטער זאל אפהיטן אלע אידישע קינדער און עס זאל זיין געהאלפן און עס זאל די חרם זאל אראפגיין פון אייך און איר זאלט קענען מסתמא לעבן געזונטערהייט און אויסלעבן די יארן און יעדער איינער זאל פארשטיין אז די נושא איז א וויכטיגע נושא און מען זאל קענען פון דעם עס זאל זיך זיין גענוג ארגענעזעישאנס וועגן די זאכן און עס זאל זיין מער מער בולט ביי די עולם און מען זאל נישט באהאלטן די אלע זאכן. אבער ס'איז קלאר אז מ'טאר נישט מקטרג זיין אויף פרעמדע מענטשן, אויף מענטשן וואס זענען נישט, על לא עוול בכפם, סתם ווייל איר האט געהערט פון א בחור אדער פון א צווייטער אז ער האט עפעס א טינא בלב אויף א ראש ישיבה. איך האב שוין כמה פעמים געהערט ווי איר רעדט קעגן מענטשן וואס דארפן נישט ווערן גערעדט קעגן. טוטס מיר א טובה און די אייבערשטער זאל העלפן זאל שוין אפהיטן זאל שוין אפטון די אלע שלעכטס פון דער וועלט, און זאל זיין א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר. אין אמת וואלט איך דיך געדארפט אפקאלן און דיר זאגן פרייוועט וואס איך האב דיר צו זאגן, נאר איך מוז עס זאגן ברבים ווייל דו ביסט דאך אריינגעקומען מיט א אן א נאמבער, האסט דאך מיר קודם האסט אראפגעלייגט א הנחה אז איך רעד אויף מענטשן וואס מען דארף נישט און אויף ראשי ישיבות ווייל בחורים קאלן מיך אפ, דאס איז געווען דער גרעסטער שקר וואס דו האסט געזאגט. דו ווייסט, איך האב אויף מיין קאמפיוטער אריבער הונדערט ראשי ישיבות מיט רבנים מיט אנשי ציבור וואס זיי האבן ארומגעשמוצט מיט בחורים וואס האבן געטון די ארגסטע זאכן, פארוואס געב איך נישט ארויס זייערע נעמען? איך גיב נישט ארויס זייערע נעמען ווייל איך מוז האבן איינעם וואס ער קומט פאראויס און איך זאג אים אז טאמער מ'עט דיך רופן אדער אין קאורט אדער צו א בית דין וועסטו מוזן זאגן יא, איך האב עס אים איבערגעגעבן, כאטשיג איך האב זיי אלע רעקארדעד. אבער אז ער וועט שרייען ס'איז נישט אמת וואס זאל איך טוהן? איז בקיצור האסטו קודם געמאכט א הנחה אז ס'איז דא א בחור וואס וויל זיך נוקם זיין מיטן ראש ישיבה מיט א גאנצע מעשה און איך דאס נעם איך אן פאר גוט געלט ביסטו דאך געגאנגען האסט דאך מיך חושד געווען פאר גארנישט איז במילא וויל איך דיר זאגן אלעס וואס דו האסט צו זאגן איז א שטות מיט א וואו מלא דו ווייסט נישט ווי ווייט מ'טרייט מברר צו זיין יעדע זאך.

פון שטאט, נאר זיין טאטע איז הערשל קעסטענבוים זיידעם טענה'ט ער אז ער געט געלט הונדערטער טויזענטער פאר טערעפי פאר זיין זון, נו זעהסט דאך אז ס'העלפט א מכה, ווי מעג ער זיך דא דרייען? סאו בקיצור די אלע זאכן איז מותר לכתחילה, און דאס איז פארשטענדליך, דאס מעג מען טוהן, נאר וואס? נחום ראזענבערג זאגט אויף מענטשן וואס איז נישט אמת, פארוואס זאלסטו אזוי זאגן? ס'דא דער יהושע וואס ער איז א גאנצער ראש ישיבה אין. פראג דארטן אין אין קרית יואל, איך האב אויף אים אסאך בחורים וואס האבן קאמפלעינט אויף אים, און איך האב אפגעקאלט און איך האב זיי רעקארדעד, היינט איז ער געווארן א גאנצער מגיד שיעור, ער זאגט פאר די וועלט יוטובס, איז וויל איך דיך בעטן אפאר זאכן, קודם כל וואס דו זאגסט דארפסטו קודם מברר זיין, דו דארפסט אויך מברר זיין. און צווייטנס, דו זאגסט אזוי, נישט יעדער איז שולדיג פארן חרם, דא איז נישט דא קיין נקמה פונעם חרם, דעם חרם בין איך פראוד אוו איט, ס'איז נישט דא היינט אין די גאס נאר אפאר אידן וואס מ'האט געלייגט אין חרם, די לעצטע חרם איז געווען ר' הערשעלע רימענובער, ס'איז דא א קונטרס פון די הונדערט און איינס חרמות, נאך ר' הערשעלע רימענובער איז געווען דער בעלזער רב, וואס ער האט אויפגעשטעלט אן אימפעריע אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און נאכן בעלזער רב איז דא נחום ראזענבערג. בן גוריון האט נישט געהאט קיין זכי' אז מען זאל אים לייגן אין חרם, כאטשיג ער האט געלעבט אין די צייטן פון סאטמאר רב און פונעם אמאליגן בית דין ר' פנחס עפשטיין. סאו צו לייגן אין חרם איז נישט אזא שלעכטע זאך, מען האט געלייגט רבי אליעזר הגדול אויך אין חרם. דו רעדסט דיר איין אז וועגן חרם און מען זאל עס אראפנעמען און ארויפלייגן, דאס איז מיין גאנצע זאך? איך וויל דיר זאגן גרויסע נייעס, דער. כץ, דער דזשיבא, דער, נישט דער דזשיבא, דער וואס רופט זיך אין ווילימסבורג דושינסקי, הרב דושינסקי, דער דזשיבאער חיה גייט יעצט פייגערן, ער האט קענסער, איך הער ער איז שוין פערטיג, איך הער ער נעמט שוין קימא, קאלט מען מיך אפ אז ער וויל מיך איבערבעטן, ער וויל אראפנעמען זיין חתימה, זאג איך ס'זאל שוין בלייבן, ס'איז שוין נישט קיין גרויסע נפקא מינה, די ווארסט איז אווער ארעדי, יעצט ווייסט דאך שוין די שטאט וואס דא איז געווען. זאגט ער ער וויל מיך איבערבעטן, זאג איך אים דארפסט איבערבעטן דעם אייבערשטן מחללי ימות שיום אז ער פלעגט ארבעטן אויף זיין באנגעלאו קאלאני אום שבת מיט גוים, און איך האב אים אנגעקאלט מוצאי שבת כ'האב געזאגט כ'האב געזען ווי מ'ארבעט ביי מחובר לבנין העלפט נישט די אלע היתרים, האט ער מיר געזאגט כ'האב נישט קיין ברירה כ'האב א קאנטראקט אז דינסטאג קומט מען ארויס עס מוז זיין פערטיג, זאגט אים דער אייבערשטער דו האסט נישט קיין ברירה מיט מיין תורה איך האב מיט דיר אויך נישט קיין ברירה בדיל ויעבור נעקסט קעיס. ער גייט פייגערן, עס האט נישט מיט מיין חרם, ער וויל מיך איבערבעטן, איך זאג איך לאז מיך נישט, דו האסט נישט מיר בא'עוולה'ט, דו האסט בא'עוולה'ט די אלע זיסע קינדער וואס מען האט געהאלטן אין איין מאלעסטן פון די פון נאכדעם וואס איך האב אנגעהויבן צו פארפירן, איך האב געשריבן בריוון פאר רבנים מיט צען צוועלף יאר צוריק, סא דאס האט נישט מיטן חרם, מען רעדט זיך איין וועגן דעם חרם, די ווארסט איז אווער ברוך השם, איך האב שוין וואו צו ליגן, איך האב מיר געקויפט קרקע, איך האב מיר אלעס ערלעדיגט ברוך השם, און פארטיג. און נאכדעם קוק וואס פאר א רשעים די רבנים זענען, דו זאגסט זיי האלטן מיט, איך ווייס זיי האלטן מיט, זיי הייסן די בחורים זאלן אויסהערן נחום ראזענבערג, ס'איז אבער דא א גרויסע פראבלעם אז זיי אליינס עפענען נישט דעם פיסק ווייל ער האט נאכאלץ מורא, ער טראכט נאך אם ה' האלקים לכו אחריו. ואם הבעל, איך ווייס נישט ווער ס'העט געווינען? הגם יעצט ווייסט איר דאך ווער ס'העט געווינען. און נאכדעם איז דא נאך איינער וואס ער איז אויך אויף דעם וועג ארויס, ער זאל פייגערן ווי אלע שקצים. ער וואוינט קעגן איבער אודווארער בית מדרש, ער קומט קיינמאל נישט אריין אויף אודוואר דאווענען, ער האט א גרויסען פיסק, זאליק האט אונטערגעשריבן א חרם. איך האב געמאכט א מקווה פאר מיין קאזין, ער איז מיין קאזין, קען גארנישט טוען אנדערש, ער איז מיין קאזין, ער איז א טשענגערער אייניקל פונקט ווי איך, ער הייסט אודווארער רב, ער האט מיך גערופן איך זאל אים בויען א מקווה, איך האב אים געבויעט די שענסטע מקווה וואס ס'איז דא, ס'איז געקומען צום דאך, זייער א שווערע דאך, כ'מיין הלכה'דיג מ'זאל עס קענען מאכן כשר, און איך בין געקומען איך האב געפלאנט, און דער שייגעץ וואוינט אקראס די סטריט, ער הייסט סטרולאוויטש, חזקל סטרולאוויטש. ער האט געזעהן אז איך גיי דארט אריין, קומט ער מיר נאך, און פרעגט ער וואס טוסטו דא, זאג איך אים, איך קום נישט דא דאווענען, דארפסט דיך נישט זארגן, איך קום ווייל אודוואר רב האט מיך געבעטן איך זאל אים מאכן א מקווה, מען האלט יעצט ביים דאך, האט ער מיך געמאכט א. מיט די הענט האט מיר ארומגענומען דעם האלז, געטשאוקט, און האט אנגעהויבן צו זעצן אין מיר, און דארט איז געווען נאך עפעס א שייגעץ א יונגער ממזר, איך ווייס נישט ווער ער איז, און ס'אינטערעסירט מיך אפילו נישט, איך האב געהערט זאגן ווער ער איז, אבער דאזענט רילי אינטערעסט מי, יענער האט געשריגן, און ער האט געהאקט. אין מיר שטיקער. האב איך אפגעקאלט דעם אודוואר רב הער אויס איך האב געכאפט מכות איך קען נישט אזוי זאגט ער דעם חזקאל סטרולאוויטש קען מען נישט קאנטראלן בקיצור איך קען אייך גארנישט זאגן אודוואר רב האט גענדיגט די מקווה חזקאל סטרולאוויטש האט געטשענדזשט אסאך זאכן למשל אודוואר רב האט מיר מוראדיג באדאנקט אז כ'געמאכט ווען מ'קומט ארויס פון די מקווה זאל מען זיך קענען אראפנעמען די וואסער פון זיך מיט די הענט, ווייסט, זיך אפווישן, און אלעס זאל אראפרינען אין א דרעין, ווייל אז איך קום ארויס פון מקווה און איך לייג אלע מיינע שמוציגע וואסער וואס כ'האב מיך געטובל'ט און לייג איך אויף די פלאר און אן אנדערער גייט דורך טרעט ער אריין קען ער קריגן אינפעקשעס דיזיזעס, און רוב מענטשן וואס האבן רויז עס קומט פון די מקווה, ווייל די מקווה איז נישט אין דער ארדענונג, איז בקיצור דאס א חזיריי וואס די וועלט האט עס נישט געזען. האב איך געמאכט א דרעין, איך מאך עס אין אלע מקוואות, האט מיר מורא'דיג באדאנקט, איז געקומען דער שייגעץ סטרולאוויטש ער האט עס צוגעדעקט, א משוגענער, האב איך אים געזאגט הער אויס חזקאל, ס'איז אין א מקום קדוש אין אודוואר א בית מדרש, דער אייבערשטער האט צוויי וועגן וויאזוי ער פירט זיין וועלט, אדער נעמט ער צו דעם מענטש פונעם געלט, אדער דעם געלט פונעם מענטש, ווייל ווען דו האסט נישט קיין געלט ביסט דאך נישט קיין עזות פנים צו מיר, און איך ווייס נאכנישט צו דו האסט, דו בלאזט אז דו האסט. איז למעשה איך האב עס אים אפגעזאגט און ער האט אנגעהויבן צו ווערן חולה און חולה און חולה ער גייט שוין אויף קימאו ס'האט מיר געזאגט איינער וואס ער גייט אין שפיטאל אין זעלבן שפיטאל זאגט ער חזקאל סטרולאוויטש איז אויף קימאו דער וואס וואוינט אויף ראדלידזש סטריט קעגן אודוואר בקיצור מיך האט עס נישט אינטערעסירט די מקווה איז שוין פערטיג איך ווייס נישט צו עס איז כשר יעצט אויב מען וויל דארף מען עס איבערמאכן דארף מען ארויסנעמען די מי גשמים מען דארף בודק זיין דעם דאך מען דארף בודק זיין די צינורות און קען זיין מען דארף איבערמאכן די מי גשמים אויך. בקיצור איך האב געזאגט מ'האט מיך ארויסגעווארפן, עד כדי הכאה, ס'איז געווען נאך הכאה האט מען ער האט מיך דערווארגן שיער, און דעי וואך שיקט ער מיר עפעס א שליח, איך ווייס נישט צו ער האט אים געשיקט צו יענער איז אן אייגענער מענטש געווען א גוטער, הייבט ער אן, חזקאל סטרולאוויטש ער וויל דיך איבערבעטן, זאג איך ער דארף מיך גארנישט איבערבעטן, די מקווה איז נישט כשר, איך מיין, איך ווייס נישט, קען זיין ס'איז יא כשר, איך גלייב אז נישט, ווייל ס'איז זייער א שווערע דאך איך אליינס זאל עס מאכן, כשר איז געווען א גאנצע וועג וויאזוי איך מוז עס מאכן, און האסט גענומען האסט געשלאגן יענעם פאר גארנישט, וואס האב איך דיר געטון ווייל דו ביסט זאליקא'ס א שוואנץ, און זאליקא האט אונטערגעשריבן, זאליקא איז א לאו לייף, בקיצור ער האט מיך ארויסגעווארפן, יעצט וויל ער איך זאל אים איבערבעטן, זאג איך מ'קען נישט איבערבעטן, דאס איז נישט א זאך וואס מ'קען איבערבעטן. איך שלאג מיך פאר די קינדער, נישט פאר מיר. מיר האסטו גאר ווייניג וויי געטון. האסט מיך שיער דערשטיקט, דאס איז אמת, איך בין שיער געשטארבן, איך האב געפילט איך טשאוק, אבער איך בין דאך אויך נישט קיין שוואכער, און איך האב דיר דערלאנגט א זעץ אזוי מיט די הענט אין די בעק און גוט אין בויך אריין, און דו האסט אפגעלאזט. און איך בין נישט געגאנגען צו די פאליס, איך האב דיך געקענט איינזעצן, איך האב געזאגט דער אייבערשטער העט דיך איינזעצן, ער העט דיך אריינזעצן אין א קבר סיקס פוט אנדער, דאס האב איך דיר דעמאלטס געזאגט אין א מקום קדוש, ענד יו אר גאוינג דער, קענסט נעמען קימאו, נישט נעמען קימאו ס'עט דיר גאר נישט העלפן. האסט גענומען א מענטש פאר גארנישט און געהאקט אין אים. סא יעצט הייבן זיך אן די חברה און זיי ווילן איבערבעטן. זאג איך פאר יעדן דו האסט מיך נישט וואס איבערצובעטן. די דעמעדזש וואס עטס האטס געוואלט טון איז געטון. עטס האטס נאך פיר פינף יאר אפגעשטופט אז די קינדער זאלן זיין סעיף און דעטס עבאוט איט. דעטס אלל דעט ריעלי העפענד. מיר האט עטס וויי געטוהן, מיין משפחה האט עטס וויי געטוהן, דעטס אלל, יעדער ברוך השם נעמט זיך צוזאמען נאכן זעץ און מען פארט ווייטער, איז למעשה קומסטו יעצט אן מיט א נייע מעשה איך זאל אבאכט געבן, איך זאל, איך זאל, איך וויל דיר עפעס זאגן, זיי קודם מברר וואס דו רעדסט אז נישט זעסט אויס ווי א שוטה, דו רעדסט ווי א טיפש ווי א שוטה, אונז האמיר אסאך אינפארמעישן אבער אונז גיין מיר נישט ווייטער. ווילאנג מען האט עס נישט בבירור, איז במילא דו פילסט אז דעם וואלט איך נישט געדארפט ארויפלייגן יענעם וואלט איך יא געדארפט ארויפלייגן, ווייל דעטס יור גאט פילינג און איי אפרישיעט יור גאט פילינג, באט איך האב נישט מיט דיר גארנישט און איך ווייס נישט ווער דו ביסט, און איך טריי דיך צוריקצורופן צו וויסן אויף וועמען דו ווילסט דא מחפה זיין, אה דו האסט נישט איבערגעלאזט קיין טעלעפאן האב איך דיך אין בוידעם. און יעצט זאל מען צוריקקומען צו אונז, דו זאגסט איך בין רב אין טעקסעס, און גראדע דעם האטליין מיט די אלע ווי דו רופסט עס ניבול פה מיט לשון הרע'ס מיט שקר מיט רכילות מאך איך דאך יעצט פון ארץ ישראל פארוואס ס'איז דא פיין דער וועטער און גראדע איך וואוין דאך נישט אין טעקסעס און גראדע איך וואוין און דארטן ווי כ'האב א הויז און ווי כ'וויל אויפארבעטן א שול דאס איז אין אוסטן און נישט אין יוסטן און אין יוסטן טעקסעס זאלסטו וויסן מענטשן שיקן אראפ דאגידע פארט און מען קומט און מען שיקט אראפ פעקלעך ווייל ס'איז א מורא'דיגער אומגליק. אין יוסטן איז דא זעקס טויזענט קינדער אין חדר און אין תלמוד תורה און אין מיידל סקול, און דו ווילסט וויסן א סוד? יוסטן איז נישט געטאטשט געווארן, די אידישע יוסטן איז אינגאנצן נישט געטאטשט געווארן מיט דעם גרויסן שטורעם, ס'איז נישט געטאטשט געווארן, קום לאמיך דיר עפעס ווייזן, ס'איז דא דא א בריוו פון איינעם וואס הייסט משה פרידמאן,

ענד די כולל יונגעלייט אר נאט נאט נאט אין ניד אוו אסיסטענס, שטייסט? דא גייט מען שוין צאמנעמען געלט, מען האט שוין געברענגט א פיקטשער זק"א פון טו או פייוו און ס'איז געווען א פלאד אין אן אנדערע שטאט אינגאנצן נישט אין טעקסעס און מ'האט ארויסגע ס'איז געווען אין כ'מיין אין לואיזיענע איז עס געווען מ'האט ארויסגעטראגן ספרי תורה אה ס'איז געווען דארטן יא לעבן לעבן פלארידע, עניוועי, זע לגיונות מיט אלעם, שרייבט ער ווייטער, דער משה פרידמאן שרייבט ער אזוי, אנלעס יו קען העלפ דעם וויט די טאף סוגיא טוארדס די ענד אוו ביצה, סאו לערן יעצט ביצה, איי עם עסומינג דעט דיס גרופ איז קאמינג טו העלפ די ריעל וויקטימס אוו הארווי. סאו זיי ווילן הארווי דאס אזוי הייסט עס דער טעריבל פלאד, און זיי האבן א פראבלעם מיט עפעס א סוגיא אין ביצה, זיי האבן נישט קיין פראבלעם מיט קיין געלט. גערעדט. סא ווילסט וויסן פונקטליך פארוואס דאס איז געשעהן? שאצט עס, עס האט טעמים, דער אייבערשטער וויל מען זאל זיך טובל'ען אין א מקווה, און דארטן אין יוסטן וואו איך שיק דעם עולם זאלן וואוינען, און אין אוסטן דארט וואו איך וואוין, וואס דאס איז נאך ווייטער, איז נישט געווען גארנישט. טעקסעס איז די גרעסטע סטעיט אין אמעריקא, דאס איז צוטיילן אין העלפט מיט א ליין פון נארט אויף סאוט, העלפט עט אריינפאלן וואס ס'גרעניצט זיך מיטן וואסער דארטן, די גאלף אוו מעקסיקאו, און די אנדערע העלפט, גרעניצט זיך מיט מעקסיקא אליינס, דארט איז נישט געווען קיין פראבלעם, און נאכדעם איך געדענק מיט א יאר צו צוויי צוריק איז געווען אין ניו יארק די זעלבע פארפלייצונג, און אויב עס איז ניבול פה מיט רכילות דארף מען צושפארן דעם איד מיטן בלאט, און דאס איז פיל מיט ניבול פה מיט רכילות, און דאס איז אן אנדערע מהות אינגאנצן. און מען דארף צושפארן. די אלע סאטמארע וואטסאפ גרופס. וואס זיי האבן און דעטס אבאוט איט. און די אין פסוק שטייט אז לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, מען האט יעצט געגזלט דריי מיליאן דאלער פון די גאווערמענט, סאטמאר אין מאנרא, מען זעצט איין צוויי אינגעלייט, מען וועט נאך איינזעצן אסאך, ווייל עטס שלאגטס ענק מיט אונז, אונז שלאג מיר צוריק, עטס נוצט גאווערמענט געלט אונז צו באגראבן, צו באגראבן אונזערע קינדער, איטס גאנא סטאפ, איטס סטאפינג. ראש ישיבה'ס קומען אראפ און זיי וויינען, לאז מיך ארויס, איך נעם שוין אן יעדן, זאג איך, איך טו שוין גארנישט, איך האב שוין אפגעטון מיינס, מען זאגט איין נאר ווארפט אריין א שטיין אין וואסער קענען עס צען חכמים נישט ארויסנעמען, האט ארויסגענומען יעצט מלכי, זי לעבט שוין נישט, עניוועי, עטס זענטס פינישט, ווייל ביז ווי לאנג עטס האטס געקענט אונז צאמשטעפן אין די קאמיוניטי און זאגן אויב נישט וועט מען דיך ארויסווארפן פון די שילן, מסור, שריי מסור, שריי בשר, שריי וואס דו ווילסט, אונז גיימער זיך פון ענק נישט לאזן ווייל די געלט איז אונזערס און נישט ענקערס, און טאמער געט עטס עס אויס פאר ענקערע שייגעץ שטיק, גארנישט פאר אונז עט קיינער נישט טאן, דעטס איט, דעטס גאנע בי די ענד, נאובאדי איז גאנע העוו, און ווי לאנג עטס עטס לאזן אלע חזירים טאנצן עמיר אונז אויך טאנצן. אסתם האט גענומען נעבעך דעם ס'ארעמע יונגל וואס ברוך מרדכי האט אים אפגע'חזר'ט. פורנהיים איז ער יעצט אין ארץ ישראל און ער מאלעסטעט קינדער, איך הער א צען איז שוין דא אויף די ליסטע וואס האט מאלעסטעט און וואו דרייט ער זיך אין מאה שערים און מען לאזט הערשל קעסטנבוים'ס אייניקל זאל זיך דרייען אין סאטמער און מערטל און זיין טאטע קאלט מיך אייביג וויין איז ס'האט מיך געקאסט הונדערט טויזענט דאלער דארפסט נישט אויס געבן הונדערט טויזענט דאלער נעם איין גוטע סוכה שער געב אים א שנייד אראפ ביידע טעסטיקלס מיטן פיפיק דארפסטו גארנישט מער אויס געבן. איז ער פיניש. כ'מיין נישט אזוי אפשניידן, ס'דא וועגן וויאזוי מ'טוט אים נוטראלייזן, אונז האמיר דא א גרויסן רעבן אין ארץ ישראל וואס ער איז נוטראלייזט, ווען נישט האט ער געדארפט גיין אין דזשעיל, ער וויל דאך אבער מקיים זיין מצות עונה מליל שבת לליל שבת, איז יעדן פרייטאג גייט ער צום דאקטער און כאפט א גרויסן נידל אז ער זאל קריגן א קישוי אבר, און דאס איז אלעס אנדער קאנטראל מיט א דאקטער, ווען נישט גייט ער אין דזשעיל. סאו רבותי, ס'דא אסאך ריזענס. פארוואס דער אייבישטער מאכט א פלאד, ס'גיסט זיך זרע לבטלה אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אין לעיקוואד און אין אלע אידישע געגנטן מער און מער און מער וויפיל וואסער ס'האט יעצט פארפלייצט טעקסעס, ווען מ'זאל קאנווערטן די זרע צו וואסער ווערן מיר אלע דערטראנקען אין ווילימסבורג אפילו אויפן צוואנציגסטן שטאק, סא יעדער זוכט בשל מי הרעה הזאת עה ווייל האסט א שמוציגן האטליין שמאטליין. ווייל איך זאג דעם עולם זאלן פארן וואוינען אויף טעקסעס, גראדע וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, איך זאג יעצט לעצטנס דעם עולם, ס'האבן געפארן צען צוועלף מענטשן אויף טעקסעס און זיי בענטשן מיך, זיי זענען נישט אין וואסער די גאנצע רינגס ארום, הגם די אגודה שנארט גרויס געלט, מען דארף האבן געלט יעצט פאר טעקסעס, ס'איז א שנאר אפאראט, דאזענט מין עניטינג, ס'קומט עניוועי נישט אן צו קיינעם, דער רבי האט אמאל געזאגט, ער האט געגעבן געלט פאר איינעם וואס ס'גייט פאר מזרחי, האט דער רבי געזאגט דארפסט דיך נישט זארגן, ס'קומט נישט אן צו מזרחי, ס'קומט אן צו דעם איד אין טאש, איז למעשה זאג איך יעצט נאך א זאך, איך האב באקומען, איך זיץ. דא שוין כמעט דריי חדשים איך האלט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס ר' נחום, ליטווישע הערן מיך אויך אויס ר' נחום איך בין אראפגעפארן דארט וואו איר האט געזאגט לעצטנס ווייל לעצטנס זאג איך אז מען זאל פארן אויף קליוולענד, קליוולענד איז א אידישע שטאט, ס'האט דעם גרעסטן אינפעקשעס דיזיז האספיטעל אין אמעריקע און ס'איז זייער ביליג, ס'דא אסאך שווארצע וואוינען אבער ס'איז נישט דא ס'איז נישט מער שווארצע וואוינען דארטן ווי אין ווילימסבורג אין אונזער געגנט וואו אונז וואוינען, עט די ענד אוו די דעי פארן זיי אראפ און זיי טרעפן הייזער. פאר הונדערט, הונדערט צוואנציג, הונדערט דרייסיג טויזענט דאלער, בריק האוזעס, פיר בעדרומס מיט א בעיסמענט, זיי האלטן עס נישט אויס, ס'האבן מיך אנגעקאלט דא אליינס, איך געדענק נישט צו צען צו פופצן יונגעלייט, זיי האבן געזאגט און ווי ווענט דאון, ווי טשעקט איט אוט, און ווי נעווער ווענט בעק טו לעיקוואד, דער איז נאו ריזען פאר איט, נישט דא קיין ריזען פאר דעם, און וואס א חילוק, דארט איז אביסל קעלטער, וועט מען קויפן גוטע בוטס מיט גוטע גאלאשעס, און מ'עט קויפן א גוטן ווארעמען קאוט, מ'וועט דאך נישט גיין מיט דעם שווארצע. צום ראק וואס מ'האט געברענגט פון יוראפ, איך גיי אויך נישט דערמיט, איך גיי מיט א דאפעל בעג קאוט, ס'קאסט פערציג דאלער ביי פעט אלבערטס דארטן אויף פלאשינג עוועניו, און ס'דויערט פיר פינעף יאר, סאו די חסידישע יונגעלייט פארן שוין אויך דארט לעצטנס אהין, די לעצטע, איך בין דארט געווען א האלב יאר צוריק, ווייל איך האב דארט אויך געקויפט פראפערטי, איך בין דארט געווען א האלב יאר צוריק, האט מען מיר געזאגט, די אידישע ארגענעזעישן, ס'האבן אריינגעמופט וואן הונדערט און סיקסטי פייוו פיפל פראם בארא פארק, פון לעיקוואד, און זיי קומען יעצט פון וויליאמסבורג אויך. סא עטס געדענקטס ווי מ'האט געקויפט א הויז אין ווילימסבורג פאר צען טויזענט דאלער צו פאר צוואנציג טויזענט, היינט איז דאס הויז ווערט מיליאנען, די זעלבע גייט זיין אין קליוולענד, דארט ווי אידן זעצן זיך אריין ווערט א ריעל עסטעיט מארקעט, און קליוולענד איז זייער גרויס, ס'איז דא עטליכע געגנטן מען דארף אליין ארויפפארן זיך אומקוקן, ווייל איך בין געווען דארטן אפאר חדשים צוריק און כ'האב געקויפט אין אזא געגנט וואס וואוינט נאך נישט קיין איין איד, און מענטשן האבן געפרעגט וואס ביסטו משוגע דו קויפסט דא זאג איך אים איך בין נישט משוגע איך קויף עס איז א לאנג טערם אינוועסטמענט. ס'איז דארטן דא איינער וואס ער האט באגנב'עט אמאל בזק מיט סאך אסאך געלט, האט זיך באזעצט דארט, איז א פיודזשיטיוו דארט, ס'איז דא אן אנדערער וואס ער קען נישט, ס'גייט אים נישט קיין שידוך, האט אים די רעבעצן זיינע געזאגט אז ווייל דו הערסט אויס נחום ראזענבערג, פארשטייסט א מעשה? דאס אינגל איז געווען מאלעסטעד ביי זיין ברודער, זיין ברודער האט מיט אים געמאכט משכב זכור און דער טאטע האט נישט געוואלט זיך אננעמען פארן, האט זי א טיערי וועגן דעם. און וויל איך ענק זאגן, ווען עטס וועטס טרעפן דעם בזק'ער גנב, ער ברוך מרדכי'ס א מחותן צו א משפחה, מיט דעם בזק'ער גנב אין זיין שול זאלט עטס נישט גיין דאווענען, ווייל בסך הכל וועט ער ענק אויסלערנען ליגנט מיט גניבה און דעטס איט, אבער אזוי יעדער זאל פארן מאכטס ענק שולן. יעצט דארט וועט קומען אן אנדערע זאך, א ווינטער קען אמאל קומען גרויסע שניי, אבער זיי זענען יוזד טו איט, זיי ווייסן עס וויאזוי צו הענדלען, און עטס דארפטס ענק גארנישט זארגן, גארנישט און ערגעץ שטייט נישט אז נאר אין ניו יארק קען מען דאווענען און לערנען, און עטס וועטס מער מצליח זיין. און מענטשן אין קליוולענד פארן נישט אין קאנטרי ווייל זומער איז נישט אזוי הייס, ס'איז לעבן די פייוו לעיקס, איך האב געקויפט א פראפערטי וואס איך עפן מיין פענסטער איז עס די פייוו לעיקס, כ'האב נאך נישט געהאט קיין צייט דארט צו זיין ווייל פון ווען כ'האב עס געקויפט ביז יעצט בין איך די גאנצע צייט אין ארץ ישראל, אבער יעדער זאל דאס טון, מאכטס ענק נישט משוגע, דא גיין אויסקויפן ארום וויליאמסבורג און נאך ארום און נאך ארום. וואוינסט דאך שוין אין די ארגסטע געגנט, וואוינסט דאך שוין אין בעדפארד סטייוועסענט, דו צאלסט פאר דעם א מיליאן דאלער, ביסט א משוגענער, ווייסט דו קענסט האבן פאר א מיליאן דאלער, קענסט האבן פאר צען קינדער הייזער דארטן, און אלעס וועט זיך אויסצאלן אויך, אויב דארט קענסט האבן א טענענט אויך, סאו אז דו האסט א פראבלעם מיט טעקסעס, טעקסעס ווי איך בין איז נישט געטאטשט געווארן, דארט ווי מען לערנט תורה איז נישט געטאטשט געווארן, ברוך השם, און טעקסעס איז א שווערע שטאט, נאר איך האב ענק אייביג געזאגט, צושניידטס טעקסעס אויף העלפט און נארט אויף סאוט, און גייטס אויף די זייט ווי ס'איז. טאָוואַרדס וועסט. איך האָב ענק דאָס אַלעס געזאָגט. איך אַליין האָב געאָונט פּראַפּערטי אין גאַלוועסטאָן. ס'איז נישט דאָ היינט קיין זכר. כ'האָב נאָר אַ שטיקל לאַנד. און מ'האָט מיך געבעטן אַז איך זאָל עס איבערבויען. די גאָווערמענט גיט אינסענטיווס. זאָג איך, איך וויל נישט. ווייל פֿינף יאָר אַרום וועט נאָך אַמאָל גאַלוועסטאָן חרובֿ ווערן. דערווייל זעען זיי אַז ס'איז אמת. דאַרף וויסן אַלע זאַכן. אָבער דער איז נאַטינג ראָנג. אין ברוקלין האָט זיך אויך אַריינגעכאַפּט די פֿלאָד. ברוקלין האט אויך אירע פראבלעמען, און דאס וויל איך, אז דער עולם זאל וויסן. מען דארף זייער וואטשן, און מען דארף זען א תכלית פאר אונז, ווייל אונז האמיר גארנישט ארויסצוקוקן אין ווילימסבורג. שוין, בקיצור, ס'איז דא נאך א זאך וואס כ'האב ברוך השם, איך בין געווען א חלק אין דורכפירן, יעצט ווייס איך, איך בין אן עקשן, ר' נחמן האט געזאגט, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, בקיצור, דאס איז, דאס בין איך, א הונדערט פערסענט, איך לאז נישט נאך בשום אופן. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. איך וויל נאר זאגן איין זאך, איך וויל אז יעדער זאל פארשטיין. ס'איז דא דא א שטאט, ס'איז לעבן מודיעין, דארטן ווי הרב ר' מאיר פויזן וואוינט. האט ער מיר פארציילט אז ס'איז דא א שטאט, א ווילידזש, נישט קיין שטאט, ס'הייסט וועשאם נעלה נעלה נעלה נעלה. שם נעלה נעלה נעלה נעלה עניוועי אזוי הייסט די ווילידזש דארטן האבן וואוינען נאר פרייע ס'איז א קליינע ווילידזש ס'וואוינען מסתם הונדערט הונדערט פופציג משפחות בקיצור און ס'האבן אנגעהויבן אריינצומופן פרומע ווייל ס'איז ביליג ווייל ס'וואוינען דארטן אין מודיעין בפרט נאך מודיעין עילית און בראכפעלד קאסט דיך כ'מיין אין עלף השישי, ס'קאסט זיבן אכט הונדערט טויזענט שעקל קאסט א איין בעדרום צו צוויי בעדרום, ס'איז א גניבה גזילה וואס דא גייט פאר. אינטערעסאנט איך בין נעכטן דורכגעפארן א פלאץ ס'הייסט חריש, זיי ווילן דארט אויך בויען א מקווה, זיי האבן מיך גערופן, חריש איז מזרחי, איז למעשה איז א פאני זאך אז די שטאט חריש געט מען פאר זעקס הונדערט טויזענט דאלער קענסטו האבן א דריי בעדרום אפארטמענט, ארייט ס'האט אראבער ארום און ארום אבער ס'איז נישט ווייט פון נתניה, ס'איז אין יענע געגנט. מ'וויל עס באזעצן און דער עולם כאפט זיך נישט צו, סאו ווען איך בין געגאנגען באקוקן דארטן א דירה אין חריש, בין איך אריין אין אן אראביש דארף, ס'איז אויף אלע זייטן פיל מיט אראבער, האב איך געזאגט פאר יענעם הער אויס אויב צו וואוינען דא אין חריש וואוין איך שוין ענדערש מיט די אראבער, איר ווייסט וואס זיי באקומען דירות? צוויי בעדרומס, דריי בעדרומס, עטס ווייסט, עטס ווייסט פאר וויפיל? פאר צוויי הונדערט טויזענט שקל! אלס זיי זאלן זיצן שטיל, אזוי ווי ביי אונז געט מען פאר די שווארצע די ביליגע האוזינג זאלן זיצן שטיל, ס'איז אנבעליוועבל, איך האב זיי געזאגט, מען אריינכאפן צען פופצן חברה מ'זאל זיך אריינזעצן אין די אראבישע דערפער, עניוועי איז די נעלה האבן זיי געמאכט א מקווה ווייל די מועצה הדתית מוז דא אין לאנד צושטעלן מקווה, ס'איז נישט דא אזא חכמה, דא מוז מען צושטעלן, איז למעשה האבן זיי צוגעשטעלט א פרויען מקווה און מ'האט גענומען אלע ספרים וואס מ'האט געברענגט פאר די שול מ'האט עס אריינגעווארפן אין לאך פון די מקווה, מ'האט עס צוגעדעקט מיט אזאלעכע האלץ. אזוי ווי ביי די רוסן. און שוין, ס'האבן אנגעהויבן אריינצומופן יעצט פרומע חברה, האט זיך אנגעהויבן צו מאכן א גאנצע מעשה, אונז וויל מיר א מקווה, מען האט אנגעהויבן צו פארפירן. און הרב ר' מאיר פויזן האט מיר געזאגט, זאלסט וויסן, איך מאך דעם פלאן, ווייל דער חשבון איז אז די מועצה דארף וויסן וויפיל ס'וועט קאסטן מיט ער מיט אהין, זאגט ער, איך מאך זיי דעם פלאן, און מ'וועט נעמען אן עסטימעט, און שוין. און גראדע איך האב זיי געברענגט דעם מענטש וואס ער גייט גיסן אין מקווה, דער זעלבער וואס האט געגאסן דא אין בית וגן, איך האב אים גענומען ווייל ער האט געהאט עקספיריענס, ער האט געזאגט ער האט שוין געגאסן הונדערט מקווה'ס, און ס'איז אמת, ער קען יעדע זאך פונקטליך, און די בעסטע זאך וואס איז מיט אים איז, אויסער דעם וואס ער קען אלעס, אז ער פאלגט, כאטשיג ער קען און איך קען, און צוויי מענטשן וואס זיי קענען, געווענטליך דעי דאונט געט אלאנג, ער האט געפאלגט אלעס, ער זאגט אתה בעל הבית. שוין, איז למעשה איז ענדיגט ער דא יעצט, איך ווייס מסתם די וואך די אנדערע וואך, כ'ווייס נישט ווילאנג ס'עט נאך נעמען, אבער ער גייט אויף חריש, האהאהא, די חריש דאס האמיר אונז ערלעדיגט, סאו האבן די פרומע זענען געקומען שרייען זיי ווילן א מקווה, ר' מאיר פויזן איז געווען גענוג קערעידזשעס צו מאכן דעם פלאן, און איך בין זיך געגאנגען שלאגן, איך האב זיי געזאגט ליסן איר מאכטס דא נישט קיין מקווה גייט גאנץ חריש ווערן אויפגעאקערט, וואטש און סי וואס דא גייט זיין. כ'זאג, לויטן חק דארפט עטץ געבן א מקווה, און זיי האבן געזאגט זיי זענען מסכים, ברוך השם. יעצט איז דא נאך א ישיבה אין מירון, דאס אויף ר' אשר פריינד'ס נאמען, ווער ס'האט נישט געקענט דעם ר' אשר פריינד, דער ווייסט נישט וואס דאס הייסט צו זיין באהאלטן, א איד א פשטן, ער געשאקלט מיט אלע וועלטן האט ער געשאקלט, כ'קען נאך רעדן אסאך אריכות וועגן אים, ער איז אזוי באהאלטן געווען, אז ס'איז דא געווען דא הרב חזקל אבראמסקי, און דער טשעבינער רב האט געזאגט פאר א פרוי וואס האט באקומען אן אינפעקשאן אויף. די וואם און זי איז געווען פרעגנענט האט ער געזאגט מען דארף עס ארויסנעמען ביידע מסכים האט ער געגעבן א היתר זי איז אבער געווען פון רב אשר'ס חסידים איז זי געגאנגען צו רב אשר האט רב אשר געזאגט איך נעם אחריות ס'וועט גארנישט זיין קענסט רואיג האבן די בעבי און שטעל דיר פאר זי האט געלעבט אין פחד פינף זעקס חדשים און זי האט געהאט די בעבי ברוך השם פיין א מחיה איז ווען כ'האב געהערט ווי איינער האט פארציילט די מעשה געט זיך א רוף אן איינער וואס איז געזעסן

קיינער האט עס איהם נישט פארציילט ווייל איך בין אריין געגאנגען ס'איז קיינער נישט דארט געווען דער מענטש איז געווען א פשטן עניוועי איז האט מען געפענט יעצט א ישיבה אויף זיין נאמען עס איז שוין דא צוועלף בחורים און מען געט אויף זיי אבאכט אזוי נחום ראזענבערג סטייל ווייל זיי ווייסן אלע איך וויל אייך זאגן איין זאך אמאל עפעס איז געווען איינער געדארפט טוהן א שידוך בקיצור זאגט ער מען האט גערעדט פון נחום ראזענבערג, פרעגט ער די מיידל דו קענסט נחום ראזענבערג? דו האסט געהערט פון אים? זאגט זי א גויטע אין יאפאן וואס איז זיך מגייר און אין דריי וואכן ווייסט זי נישט ווער נחום ראזענבערג איז, איז א שאלה אויפן גיור צו ס'איז כשר, מסתמא נישט געווען א היימישער ארטאדאקסישער גיור, עניוועי יא זיי פירן עס אויף מיין נוסח, מען וואטשט אויף די בחורים. ס'איז א קליינע ישיבה, און זיי נויטיגן זיך אין א מקווה, רב אשר האט דא א לאנד, און זיי נויטיגן זיך אין די מקווה. יעצט די מקווה, אלעס אינאיינעם, בכל מכל כל, דארף קאסטן צווישן דרייסיג און פערציג טויזנט דאלער. ס'איז דא איינער טעד גי, ס'איז דא א איד גאלדבערגער, א גרויסער עושר אין מאנרא, ער האט אים געגעבן שווערע הונדערטער טויזנטער דאלער ער זאל בויען א מקווה, איך האב אים געבעטן, גיי נישט, מען ברויך נישט קיין מקווה אין מירון, ס'איז נישט געווען ביז יעצט, ס'דארף נישט זיין ווייטער, ווייל ס'וועט נאר אנקומען זנות, דא דאך די גרעסטע דראג הענדלערס דרייען זיך דאך דא. איז למעשה האט ער אים יא געגעבן, דער טעדגי באלעבאס אויף די מקווה, ער עפענט עס נישט אויף ווען מען דארף, ס'איז דא די בחורים וואס זיי דארפן א מקווה און דער משגיח וויל מיט זיי מיטגיין צו וואטשן אז קיינער איז טוט נישט מיט זיי וואס מען טאר נישט, עפענט ער עס נישט, ער עפענט עס נאר פרייטאג, דארט ווי ער קען מאכן געלט, אה, איך האב געזאגט דעם גאלדבערג ביסט געווען א בהמה, האסט אינוועסטעט אין א ראנג טינג, עניוועי יעצט זוך איך, ס'דארף קאסטן בערך צווישן דרייסיג פערציג העכסטנס פינף און פערציג טויזנט דאלער, ס'איז סתם פאר בחורים, א מקווה מיט טושן וואס. קיינער העט נישט קענען דארט אריינגיין, נאר די בחורים און נאר מיט השגחה, און דאס איז די וויכטיגסטע זאך, ווייל מירון איז ליידער היינט געווארן די גרעסטע מקום זנות און די גרעסטע דראגס, די וואס זיי פארקויפן אינדרויסן דארט און די אלע זאכן פון ר' שמעון און מיטן קאפל מיט די אלע, דאס איז די נ נח נחמ חברה, די האבן אריינגעברענגט דאס מערסטע סמים אין מירון. און מען שלאגט זיך מיט זיי, ס'איז דא דער הלפרן וואס ער איז דער ראש הקהל, ער פרובירט זיך צו שלאגן מיט זיי אבער זיי זענען שטערקער פון אים, יעצט וויל מען מאכן מירון זאל זיין א טוריסט פלאץ, די מדינה וועט אריין קומען זיין נאך ארגער דארטן, איי רבותי, עניוועי איז ער וויל דארטן בויען א מקווה, האב איך אים געזאגט איך וועל דיר טרייען צו העלפן וויפיל כ'קען. רבותי ווער ס'וויל קויפן פאר בחורים א מקווה, קויפן דעם זכות, און מיט השגחה אזוי, נישט מיט פעצלען דארטן און מיט מאכן משכב זכר, נאן אוו דעט גארבידזש, ווער ס'וויל האבן א חלק אין דעם, ווער ס'וויל האבן א שייכות מיט דעם, קען זיך מעלדן צו מיר, איך וועל נישט נעמען קיין געלט, איך וועל דאך נאר איבערגעבן צו די ראש ישיבה ווער ס'פירט עס, ס'איז ר' אשר'ס אן אייניקל, קליערס, און שוין. איך זעה אז איך בין דא אסאך מער מצליח ווי אין אמעריקע. אין אמעריקע דארף איך זיין ביזי מיט יעדן משוגענעם עלפערד, א קראנקער, נערוון קראנקער, נאך דער טאטע איז אים געווען א קראנקער מענטש, איך דארף מיך מיט אים ארומראנגלען איך זאל האבן וואו צו דאווענען צו נישט, צו יחזקאל טייטלבוים, די שוועגערן שטופער. פארשטייסט? איך דארף מיך מיט די משוגעים ארומשלאגן. דא יעצט, וויאזוי איך בין דא און געגאנגען נעכטן און געקומען אין די לעצטע דריי פיר חדשים האט מען שוין געבויעט

אז מען זאל נישט דארפן האבן אז די בחורים זאלן גיין אין די מועצה מקווה, און אפילו נישט צו טעדגי וואס איז אפן פרייטאג, ווייל דער ראש ישיבה קען נישט דארט שטיין און רעגירן און וואטשן, און אז ס'כאפט זיך אריין א פרענק זעמער אונז אויף גרויסע צרות. סאו ווער ס'וויל קויפן די מצוה, יור וועלקאם טו איט, און ס'וועט זיין למצוה גדולה יחשב. יעצט, איך וויל אייך פארציילן נאך א מעשה וואס ס'גייט דא פאר וועגן מ'זאל וואטשן די קינדער. אין א געגנט לעבן ירושלים האט איינער מאלעסטעד קינדער. בקיצור, וויאזוי ער האט געטון איז, יעדער האט זיך א וועג וויאזוי ער קומט צו נעבעך צו די קינדערלעך. ער האט זיי געטראפן אין שול, און ער האט געזען אז ס'דא חברה וואס זענען געווען ווי מ'זאגט. זענען געווען אנדערנארישט, נישט מיט עסן, נאר זיי האבן נישט געהאט מסתם צו קויפן גודי גודיס מיט נאך אזאלעכע זאכן, און אזוי האט ער אריינגעכאפט קינדערלעך פון דרייצן און פערצן יאר, און ער האט זיי געזאגט אז זאלן קיינעם נישט פארציילן, און ער וועט זיי געבן געלט, און ער וועט זיי געבן זאלן קענען ווי מען זאגט זיין אזוי אפ טו פאר אזוי ווי יעדער, און ער האט גענומען אזאלעכע קינדערלעך וואס זענען געווען אביסל אונטערדרוקט, און ער האט זיי געזאגט ער גייט זיי מכוון זיין צו דעם ריכטיגן פלאץ.

די סקווערע צו דער העלבראנץ, ער האט זיי אזוי שטארק אנגעווארנט אז נאר ער איז זייער ווי מען זאגט גאד פאדער און זיי זאלן נאר אים פאלגן און זאלן נישט פארציילן גארנישט פאר קיינעם און איך זאג עס אייביג וועגן דעם באריכות ווייל באמת אונז דארפן זיך אויסלערנען אונז זעמער דאמיס לגבי די חברה די חברה זענען קלוגע חברה אונז זעמער סתם דאמיס און ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז אונז זאל מען רעדן פון דעם קאוז ווי אר דאם און סטופיד. איך מיין לגבי די חזירים, זיי האבן אזויפיל טעקניקס, זיי ארבעטן שוין אויף דעם פֿופֿציק זעכציק יאר, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן מקוואות, וואס דא גייט פאר, און וואס מען טוט דא ברוך השם. און למעשה, איך לייג דא אריין אלע מאדערענע מאשינערי אנצופילן מקוואות. מיט אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן אז די בלנית, די בעדערקע קאלט אריין,

דערווייל איז ארויסגעגאנגען אדים ס'איז ארויס וועיפאר, אדער למשל נאך פינף זעקס פרויען ווערט אלס ווייניגער וואסער, איז עס א פראבלעם? ווייל דאס איז נישט א זאך וואס מען געט איבער פאר מאשינען, נאר די מאשינען העלפן צו, איז אזוי ווי די קאמפיוטער וואס באקוקט ספרי תורה מוז זיין דער קאמפיוטער, און ס'מוז אויך זיין א מענטש וואס ער באקוקט, איז למעשה איז דא דא נאך א סיסטעם, ס'דא דא א סיסטעם, ס'איז דא אין אמעריקע אויכעט, וואס איז דא עלעקטריק איי, עלעקטריק איי. זאגט ער פונקטליך וויפיל ס'איז דא. קיצור, איך האב זיי פארציילט אז ס'איז דא ביי אונז א מקווה אין אמעריקע וואס ס'פעלט בערך פינף זעקס אינטשעס וואסער יעדן טאג, ס'איז דא איבער הונדערט טובל'ס. איז דערציילט זי מיר דא, איך נישט חכם וואס דו ביסט, איך האב אזא זאך מיט עלעקטריק איי ס'פילט אן, זאג איך איך פארשטיי נישט, ווען זיי גייען נאך צען פרויען און ס'פעלט וואסער פילט עס עס אן אליינס? און וואס געשעט אז די פרוי איז אינעווענדיג און זי האלט זיך אינמיטן טובל'ען? זאגט זי נו דעמאלטס הייבט זיך עס אן אנצופילן, פארקערט איז דאך גוט אז זי זאל האבן א פולע מקווה. זאג איך אבער נישט וואס ס'קומט אריין אינמיטן טובל'ען, אינמיטן טובל'ען איז א פראבלעם פון זחילה, זחילה ווען ס'קומט אריין, לויט דעם דברי חיים, לויט אנדערע אחרונים, זאגט מיר דער רב, כ'זאג דיר די אמת, כ'האב דאס קיינמאל נישט געכאפט, אני אף פעם לא תפסתי את זה. זאג איך מאך עס שוין איבער, זאגט ער ניין ער האט געהייסן די פרוי זאל אויסלעשן דעם סוויטש ווען ס'הייבן אן צו קומען טובל'עס, זאג איך לאמיר דיר זאגן, יעדע זאך וואס דו הייסט אן א פרוי, מארגן קומט אן אנדערע בלנית ווייל זי פילט זיך נישט גוט, אדער זי פארט פאר א שמחה, און ס'גייט ווערן אן ערנסטער פראבלעם מיט די גאנצע זאך. יעדע זאך וואס האט צו טון מיט לעקטריקל און מעקעניקל זאכן און ספעשעלי מיט לעקטראניקס איז א פראבלעם סאו אונז דארפן זעהן בוחר זיין הרע במיעוטו נישט אז ס'זאל זיך אנפילן די גאנצע צייט רחמנא לצלן מ'דארף מאכן אז ס'זאל ציילן די גאלאנים אדער די כ'ווייס די ליטערס און ווען די פרוי איר מאן קאלט אפ אה אמא ווי האסטו נאר די פעמפערס פאר די קינדער?

איך בין דער טראבל שוטער. עניוועי, עס ווערן יעצט פארראכטן עטליכע מקווה'ס, זיי מאכן עס איבער פון אן עלעקטריק איי צו א גאלאן קאונטער, אדער בעסער געזאגט דא איז עס א ליטער קאונטער, און עס ווערט איינמאל אנגעפילט, און נאכדעם איז עס די אבליגעישאן פון די באלאניט אז עס זאל קוקן צו עס איז געווארן נידריגער צו נישט, און נאכדעם ווערט עס נישט אנגעפילט מיט א גאלאן קאונטער, עס ווערט אנגעפילט מעניועלי, עס איז דא א האוז. האט זיי געהייסן זאלן אריינברענגען אין די מקווה א האוז וואס דאס זאל גיין ביז צום בור זריעה, יעדע מקווה האט א עקסטערע אזא האוז, און ממילא קען זי עס אנפילן, און שטיין און קוקן דא בשעת מעשה ווי הויעך ס'איז. סא, צוביסלעך, ס'ווערט ארדענונג. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, כ'האב גערעדט דא צו א רב, ער איז געקומען באקוקן די מקווה, יעדער קומט דאך עס באקוקן, יעדער וויל זעהן, עניוועי. מסתמא וועט יעדער ווערן א שטיקל רב המכשיר אויכעט, וויטש איי דאונט קעיר, עז לאנג עז יו דא יור דזשאב רייט איז אקעי, באט עניוועי, די סוף איז געווען אז איך האב מסביר געווען דא פאר דעם רב פארוואס איך מוז האבן אז מען זאל עס אנפילן מיט פיר פינעף אינטשעס העכער נקב ההשקה, האב איך אים געזאגט ביי אונז איז דא אין אמעריקע א מקווה וואס גייען איבער הונדערט נשים ביינאכט און ס'פעלט בערך דריי פיר אינטשעס פון וואסער יעדן.

די אלעס איז ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא. סאו זאג איך פאר אים אז ס'דא עטליכענע וועג וויאזוי מ'קען מאכן אז מ'זאל נישט דארפן זיך פארלאזן אז די באלאניט זאל מוזן אנפילן דאס וואסער. ס'דא איינס ס'איז אזא קאונטער ס'ציילט וויפיל מ'לייגט אריין גאלאנס, דא אין ארץ ישראל האט עס געוואלט איז געווען ליטער, די אנדערע איז ס'דא אן עלעקטריק איי. זאגט מיר דער רב יא ער האט טאקע אן עלעקטריק איי, זאגט ער אינטערעסאנט ביי זיין מקוה גייען אויך איבער הונדערט נשים א נאכט און ס'פעלט גארנישט קיינמאל, זאג איך אים וועיט א מינוט דו כאפסט נישט אז ווען די פרויען גייען און זיי נעמען ארויס יעדער אביסל וואסער און די עלעקטריק איי זעהט עס טוט ער ריפלענישן די וואסער פרעג איך אים און וואס געשעהט אז טאמער למשל לאמיר זאגן ווען די עלעקטריק איי כאפט אז יעצט פעלט די וואסער און די פרוי איז אין די מקוה און זי טובל'ט זיך אויך ווען זי גייט אריין און ארויס יעדער פון א יעדע אידישע קינד האט דאך די ברכה וואס אונזער מאמע רבקה האט געהאט אז דאס וואסער הייבט זיך אויף. כ'האב געוואלט אנהייבן די וואך מיט זייער א ביטערן שיעור, די שיעור גייט אזוי, מען נעמט נישט אן קיין קינדער אין מוסד, ס'איז דא א איד וואס ער געבט אסאך געלט פאר א מוסד, און ער האט מיר געזאגט אז ער האלט איך בין א גרויסע רשע ווייל איך רעד סתם אויף די מוסדות, וויאזוי האט ער זיך יעצט געפילט אויף די אייגענע הויט? ער איז געקומען צום מוסד איינשרייבן זיין קינד, כ'וויל נישט זאגן וועלכע מוסד ווייל אלע זענען די זעלבע רשעים. האט מען אים געזאגט מען נעמט דיך נישט אן, געפרעגט פארוואס זאגט ער עפעס אביסל דאס בערדל איז אביסל באפוצט און באשטוצט, שוין זאגט ער אינטערעסאנט איך געב ענק אזא סכום יעדעס יאר א גאר א גרויסן סכום געלט, אינטערעסאנט האטס מיר קיינמאל נישט געזאגט אז עטס נעמטס נישט פון מיר קיין געלט ווייל איך שטוץ מיר דאס בערדל, האט ער געזאגט זאלסט וויסן איך גיי מיר זוכן ערגעץ אנדערש, אבער מער צו קיין מלוה מלכה געלט קענט איר צו מיר נישט קומען איך האב מיט ענק גארנישט, איך זעה אז הרב נחום ראזענבערג איז גערעכט עטס זענטס רשעים ארורים, עניוועי, און ער האט גענומען זיין טאכטער און האט זי אריין געשטעלט אין א מוסד וואס די מוסד. איז נישט לפי כבודו, נאר דארט נעמט מען אן יעדן איינעם. און למעשה זאגט ער אויך דארט געבט מען געלט. און אזוי איז די מעשה, פאנאוויטשער רב איז אמאל געגאנגען אויף אפריקע שנארן געלט, און ס'איז געווען עפעס א פרוי אן אלמנה, זי האט געוואלט דווקא האבן א בילד ווי זי געבט די האנט פארן פאנאוויטשער רב, און פאנאוויטשער רב איז ארויף אויף די סטעידזש און האט איר געווינטשן און געווינטשן און געווינטשן, און זי האט אבער געוואלט צושטופן די האנט ער זאל איר געבן מיט די האנט און זי זאל אים געבן דעם טשעק מיט די האנט. אז ס'האט זיך געהאנדלט א האלבן מיליאן דאלער בימים ההם. קיצור, זי האט געזען אז פאנאוויטש רב וויל נישט געבן די האנט, האט זי זיך געגעבן א רעג אויף, ווייל דא האט זי געהאט די גאנצע פאטאגרעפי, יעדער האט געווארט און געוואטשט, האט זי געזאגט, מ, אויב מיין האנט איז טרייף איז מיין געלט טרייף. דעטס אלל. דער אינגערמאן האט זיך יעצט אויסגעלערנט די הארד וועי. ער האט געמיינט ס'איז א דזשאוק די זאכן. איך האב א משפחה וואס ער גייט נאך געלט פאר א מוסד, און עס שאפט דארטן הונדערטער טויזנטער דאלער א יאר, און זיינע אייגענע אייניקלעך וויל מען נישט אננעמען. יעצט דער אמת איז אונז האמיר קאליע געמאכט די אלע ראש ישיבות מיט די מנהלים ווייל אונז האמיר זיי געגעבן געלט אונז האמיר דאס קיינמאל נישט געטארט טוהן היינט זענען זיי אונזערע בעלי בתים. יעצט סרול הגר המצרי האט יעצט א מורא'דיגן פראבלעם ס'איז דא איך האלט אין איין זאגן מ'זאל נישט אוועק שיקן קינדער איז פאר א יאר האט מען געמאכט אין ווילימסבורג א פאר זעכצן יעריגע בחורים א כיתה אין ווילימסבורג קיינער האט נישט געוואלט שיקן נישט אויף גיבערס נישט ס'איז דא נאך א ישיבה וואס וויזשניץ האט זיי האבן אויסגעדינגען א פלאץ אין הילבורן ניו יארק דאס איז לעבן מאנסי. למעשה האט קיינער נישט געוואלט שיקן, יעצט זענען די זעכצן יעריגע געווארן זיבעצן יאר דארף מען דאך זיי ערגעץ אריבער שיקן, איז קומען זיי אן מען זאל זיי שיקן אויף גיבערס, שרייט יעדער אין גיבערס שיק איך נישט, וואס גייט פאר אין גיבערס האט אונז שוין נחום ראזענבערג פארציילט, קודם איז געווען אן עקסידענט די יאר וואס די וואך מען האט געכאפט בחורים דרייוון, נאכדעם ווען ס'איז געווען אמאל א פייער האט מען געטראפן אין אלע ווענט איז געווען אריינגעבויעט טעיפ רעקארדערס מיט אלעם. דאס איז די גרעסטע לצנות וואס איז דא, ווייל איך האב אייביג געזאגט ר' מאטעלע, איך האב געזאגט ווען ער האט געמאכט גיבערס, איך האב געבויט די מקווה, טוסטו א לייף טיים מיסטעיק, אז דו ביסט נישט דארט א יעדן טאג קוקן אויף די בחורים און די בחורים אויף דיר, איז עס א ישיבה אין די פרעמד וואס האט נישט קיין שאין לו תאווה, און פאר סרול האגער האט מען נישט קיין מורא, מען ווייסט ער איז א חזיר, און סרול האגער אליינס איז ביזי א גאנצן טאג מיט נאך א ברית און נאך א ברית, און ביז מען שטעלט זיך צו צו די ברית, און ביז די רבי קראצט זיך אויס, דאס איז אלץ געבינדן אנצוברענגען די צייט, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, סרול האגער מען. קוקט דאך אויכעט צו די פרוי קען געבן צו זייגען אויכעט, ער געט אכט, ער האט געכאפט א פרוי, צוגעכאפט ביי הויד יאפיו, און ער האט געשריגן זיין ווייב איז קראנק און ער האט זיך פארלוירן, דאס איז וויזשניץ. סאו סרול האגער, פאר אים האט מען נישט קיין דרך ארץ, נאר ער האט זיך געגאנגען מיט מיר איינשטעלן, אה סרול האסט דאך געוואלט מיט מיר שלאגן, איך וועל מיך מיט דיר צוריק שלאגן, איך האב נישט קיין מורא, ווען צום אנקום ביסטו דעם רבי'נס א זון, זאג איך, איך האב פארן רבי'ן אויך נישט קיין מורא, דער רבי איז א ליגנער, א שקרן, א בלאפער, ער זאגט מיר קום אריין צו מיר אין ישיבה, איך וועל דיר יעדע וואך געבן א ש. וויל זאלסט קומען צום פארהער, זאג איך, אז דו וועסט מיר געגעבן א שיעור זאל איך קומען צום פארהער. עס קומט דאנערשטאג רופט ער מיך צום פארהער, זאג איך אים, זייט געזונט, איך בלייב נישט דא, איך גיי אויף סאטמאר. האסט נישט געגעבן קיין שיעור, וואס גיי איך מיין, וואס האסט מיך משוגע געמאכט, דו געסט א שיעור, דו קענסט בכלל געבן א שיעור? דו קענסט דאך דאס אויך נישט, אזוי ווי דו קענסט נישט זינגען קענסטו נישט זאגן קיין שיעור. עניוועי, סאו בין איך מיר אוועקגעגאנגען. סאו מען זאגט האסט נישט מורא צו טשעפען מיט ניין ביי מיר איז ער א לאו לייף ער בעקט זיינע קינדער אפילו ער ווייסט זענען אלע חזירים סאו בקיצור האבן זיי יעצט א פראבלעם וואס צו טון מיט די בחורים האט מען אפגעשמועסט אז מעט נעמען די בחורים און מעט זיי שיקן אויף הילבורן. און הילבורן בחורים וועט מען שיקן אויף גיבערס זיי האבן ביידע געזאגט בלויז ביי סרול האגערן וויל מיר אונז נישט גיין ער איז א דזשיפסי א ציגאנער. דעטס איט. ישראל, גיי יעצט צו יצחק שטערן און זאג האסט מיך אומגליקליך געמאכט און באצאל מיר פיצוחים ער'ט דיר געבן אביסל פאפיטעס. און נאכדעם אין גיבערס ס'דא דער איינער יאסל גרובער וואס ער טויג גארנישט און ס'דא איינער משה ניימאן, פנחס ניימאן'ס זון, ער איז זעקס און צוואנציג יאר געווען איינגעשטעלט אין ישיבה און ער זאגט אפן אז ער געט אויף, ער האט געגעבן זיין רעזיגנעישן, ער זאגט איך טויג נישט מער. דעטס איט. איים פינישט, איך בין אויסגעדרעינט אינגאנצן. יעצט דאס איז קלאר אז מען טאר נישט אוועק שיקן בחורים, איך בין דא, כ'ארבעט שווער א גאנצן טאג ביי די מקווה, ביינאכט גיי איך ארויס דא איז דא א בארג, איך בין אין בית וגן ס'איז א ריזיגע בארג, ס'איז דא איין גאס איז רחוב עוזיאל די אנדערע גאס איז רחוב יוסף חכמי, און ס'איז א ריזיגע בארג ס'איז אפשר הונדערט סטעפס ארויפצוגיין, זיץ איך דארט איז דא א שיינער פארק, איר ווייסט אז אין. א האלבע שעה קומען צו פינף חברה וואס ווילן מיר פארקויפן פאפיראסן, איר האט נישט קיין השגה, איינער זאגט איך געב עס אייך אומזינסט אויך, נאכדעם לאמיר דיר עפעס זאגן, איך האב א באטען דא צו די פאליס אז דו גייסט נישט אוועק רוף איך שוין די פאליס, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? שיקסט אוועק א קינד אויף ארץ ישראל? רחמנא ליצלן, דא איז שוין כמעט ווי ליגעלייז די דראגס. עניוועי, יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א אינגערמאן וואס דער אינגערמאן לערנט זיך צו זיין עפעס אין די מעדיקעל פיעלד, עפעס זייער א היי פאזישן, נישט א דאקטער נאר.

רבותי טוטס מיר א טובה, האסט געלערנט אין א ישיבה? קאל אפ די ישיבה צו זיי האבן גענומען געלט אויף דיין נאמען, האב זיי ריקארדעד אז זיי האבן נישט גענומען, נאכדעם וועל איך דיר זאגן ווי מען גייט ווייטער. יעצט באלד מען זאל אנהייבן צו קאלן ר' נחום'ס און מעשיר און ישיבות און איינער וועט דיר עפעס געבן, ניין ניין ניין דו האסט נישט דאס געלט מיר צו געבן ווייל איך נעם נישט, האב ענק געזאגט ס'איז יעצט געשטארבן איינער יאסל פארשענאווסקי וואס זיין זון דוד א גרויסער חסיד פון טאהשער רעבין איז געלאפן מיך סטראשען ער העט מיך הרג'ענען אויב איך קום בעטן מיין חוב, דער יאסל האט געהאט צוויי באשעפערס. ער האט געהאט איין באשעפער דעם עכטן באשעפער וואס ער האט אים געדינט און געליינט קריאת שמע צו אים יעדן טאג, און נאך האט ער געהאט אלהים אחרים ווען ס'איז געקומען צו לא תגנוב איז נישט געווען דער זעלבער באשעפער. און אזוי די גרויסע רעבעס וואס מ'גייען צו זייער קבר יעצט וויינען זיך אויספישן מיט טרערן צו האבן א גוט געבענטשט יאר אין געלט האבן זיי געהאט זיי האבן געהאט אלהים אחרים און די זעלבע איז ווען די חזירים ס'קומט צו זנות אזוי וועט ער דאווענען און ערליך און ער'ט טוהן, ס'קומט צום זנות איז אלהים אחרים. דעיס איז דער קבלת עול מלכות שמים פון ראש השנה אויף אלעמען, אנקאנדישענעל, מען גייט סיינען דעם אייבערשטן א בלענק ביל אוו לעדינג, וואס דו וועסט זאגן עמער טוהן, נעשה ונשמע. דעיס ווערט אנגערופן אין סייקאלעדזשי סעלעקטיוו ליסטענינג, וואס איך וויל הער איך און וואס איך וויל נישט הער איך נישט, איך זאג ענק נאכאמאל, איך זאג יעדן בחור אונטערברענגען אלע ישיבות, קאלעדזשעס, אויב זיי האבן גענומען אויף ענקער נאמען א פראגרעם און וואס זיי האבן צוגעזאגט די גאווערמענט זיי לערנען ענק אויס ווייל ס'איז אלעס שקר מיט בלאף. יעצט דאס גייט זיך סטאפן. איך גיי מיך נישט שלאגן פאר יעדן פרייוועט אבער און די גאווערמענט גייט וויסן עקזעקטלי וואטס גאואינג אן, מ'זאל נישט טראסטן קיין ישיבה אן א ריסיווער, א דיין. איך האלט שוין מיט זיי אויף א געוויסן וועג אויף די לאנטש פראגרעמס און אויף אנדערע זאכן אבער ס'גייט קומען אויף אלע קאלעדזש פראגרעמס. האט עס געמיינט זיי נעמען פינף זעקס טויזענט דאלער א יאר, וואס? זיי נעמען מיליאנען! און נאכאמאל געקומען דער זעלביגער האט צוגעשפארט די ישיבה פאר הונדערט צו פאר הונדערט פופציג בחורים. דאס אלעס איז ערלויבט? אויב ס'איז פאר ענק ערלויבט מעג מיר אונז אויך טון וואס אונז וויל מיר. יעצט איך וויל נאכאמאל רעדן וועגן די בחורים און גיבורים וואס האבן געדרייווט אן א לייסענס. אויב דו מוזט דרייוון, מאך די לייסענס. מען וועט דיך כאפן, מ'עט דיך ארויסווארפן, וועסטו זיין אינדרויסן. אמאל איינעם האט מען געטראפן, א גוי האט אים באפאלן, האט ער ארויסגענומען זיין גאן און האט יענעם אפגעשאסן. האט אים דער דזשאדזש געפרעגט, איך פארשטיי נישט, דו ווייסט דאך מ'טאר נישט האבן קיין גאן, זאגט ער, הער אויס, ס'איז מיר בעסער צוויי פאליס זאלן מיך עסקארטן אין דזשעיל אריין, ווי פיר מענטשן זאלן מיך עסקארטן אין קבר. דעטס איט, ס'איז מיי דעסיזשן. און למעשה וויל איך ענק זאגן די זעלבע זאך דא אויכעט, ס'איז בעסער אז מ'זאל ענק ארויסווארפן פון די ישיבה, ווי מ'זאל ענק אריינפירן אין דזשעיל פאר דרייוון אן א לייסענס, פון דעם איז נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, דעמאלטס איז נישט דא קיין אינשורענס, ס'איז יענער צרות. א פרייליכן א לעכטיגן שבת און א גוט געבענטשט יאר.